א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט א הוספה, און יעצט מאך איך נאך א הוספה. קודם האב איך געוואלט זאגן, ס'גייט פאר מורא'דיגע זאכן, מנהלים, פרינציפעלס, דער באקאנטער אלימלך מייזעלס, האט מאלעסטעד סטודענטס, טינעידזש גירלס, גירלס וואס זענען געגאנגען זיך צו לערנען אביסל אידישקייט, שטאטס מען זאל אריינלייגן אידישקייט האט ער זיי פארפירט, און יעדער האט אזוי געטון, נחמיה האט אזוי געטון, שלמה הערצאג האט אזוי געטון, און ווער האט נישט אזוי געטון? ס'איז דא איין ליכטנשטיין וואס מען זאגט שוין האט אויך שוין אזוי געטון, ס'איז אן אומגליק, האט מיר דערציילט איינער מיין'ס א קרוב וואס ער האט א שוועגערין, זי איז פֿיר און דרײַסיק פֿינף און דרײַסיק זי קען נישט קיין שידוך טון, פרעג איך אים וואס איז מיט איר? האט ער מיר געזאגט, ליסן, זי האט געלערנט ביי רבי ניוהאוז אין בית יעקב, און איינער פון די ברידער, רבי ניוהאוז דער אלטער האט געהאט, פינף זעקס קינדער צו וויפיל, און איינער פון די ברידער האט מיר מאלעסטעט, זי ווייסט ווער, און יעדער ווייסט אויך ווער, עס האט עס יעדער געטוהן, היינט די מנהלים האבן נישט געטוהן א זאך וואס מען האט נישט געטוהן ערגעץ אנדערש און וואס מען האט נישט געטוהן ביז יעצט, נעבעך. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, למשל ווען מען וואוינט אין געוויסע פלעצער דאון סאוט, און ס'קומט יעצט די מיט די ווינטן ווען ס'טוישט זיך פון זומער אויף ווינטער און פון ווינטער אויף זומער, מוזן זיי וויסן וויאזוי זיי זאלן זיך אויפפירן, ווייל. עס קען זיין די גאנצע הויז וועט אוועק פליען מען דארף וויסן ווען צו לויפן עס איז דא עוועקיועישן ראוטס רבותי זענען מיר געוואויר געווארן אז די רבנים זענען אזאלעכע חזירים און נבלים איך האלט אז מען מוז אנהייבן צו לערנען אין יעדע סקול הלכות נידה פאר מיידלעך פון עלף יאר אויסער דעם וואס מען דארף זיי לערנען וועגן איר באדי און אז קיינער טאר זיי נישט טאטשן דארף מען זיי לערנען הלכות נידה. זיי טאן קוקן ווילד, דו ביסט משוגע? ניין ניין איך בין גארנישט משוגע. דער. מיילעך מייזלס האט געזאגט פאר א מיידל, איך מעג האבן אפאר ווייבער, דארפסטו דיך נישט זארגן, איך מעג מיט דיר פאטשקענען, דו טארסט נאר נישט האבן נאך די חתונה נאר איין מאן. שפעטער ווען זי איז געוואויר געווארן אז זי איז געווען א נידה דאורייתא און וואסערע איסורים זי האט אפגעטון, האט זי געכאפט א נערווען בראך און זי איז משוגע געווארן. און ס'איז דא מיידלעך וואס זענען יעצט אראפ פון וועג, זיי האבן דאס צוגעקוקט, זענען אראפ טאטאל פון אידישן וועג. אונז האמיר אזא מין חורבן געמאכט מיט אידישקייט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. עניוועי. איך זאג נאכאמאל, מען דארף אנהייבן צו לערנען הלכות נידה מיט מיידלעך, מען דארף זיי מסביר זיין אז פון ווען דו באקומסט דיין פיריעד, אז א מאן טאטשט דיך אן, צו ער איז אן ערוואקסענער צו ער איז א בחור, וואטעווער די סטארי מעי בי, זיין האגינג, קיסינג, עווריטינג, אפילו א טאטש, אפילו אריינבאמפן, דו ביסט א נידה דאורייתא און דו הרג'סט דיך און דו הרג'סט יענעם, און האלטס עס נישט פאר גרינג. משמרת הצניעות, מניוולת מניוולת, ס'איז נישט דא אזאלעכע מניוולים אין די גאנצע וועלט ווי משמרת הצניעות, זיי האבן געלעבט פון דעם און זיי האבן געטוהן וואס זיי האבן נאר נישט געטארט, אלע אין ארץ ישראל און אין אמעריקע, כל פנים, ס'איז א גרויל וואס דא איז פארגעגאנגען און איך זאג נאכאמאל, יעדע סקול דארף אנהייבן צו לערנען, און טאמער לערנט נישט די סקול איז עס אן אבליגעישן אז די מאמע אדער דער טאטע ווער ס'איז מער קלאוסער צו די מיידל מען זאָל מיט איר לערנען, און מען זאָל לערנען מיטן בחור אויכעט, אַז דו רירסט אָן אַ נידה, ביסטו אין כּרות. כ'האָב געלייענט אַמאָל אין אַ מוסר-ספר, איז געשטאַנען אַזוי, אין הימל, אין גיהנום, איז דאָ סמאָלע, סמאָלע, דאָס איז טאַר, און יעדעס מאָל, וואָס מע גיט אַ כאַפּ אָן אַ נידה, איז דאָס איז דער פֿײַער, איז עס אַזוי ווי די שוועבל, וואָס סע גיט אַ פֿלאַם אויף די גאַנצע סמאָלע און מע ווערט פֿאַרברענט. אזוי דארף מען וויסן דאס איז אנצורירן א מיידל א נידה, רעדט נישט אויב ס'איז אן אשת איש קומט דאך צו אן איסור מוסף נאך אן אשת איש אויך, און כ'האב ענק געזאגט כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין פלעטבוש און דער רב כ'האב אים דערציילט מסירות נפש פון רוסישע פרויען וועגן אנהאלטן טהרה האט ער געזאגט ער וויל איך זאל רעדן דא צו די פלעטבושער און איך קום ארויף מ'האט געמאכט א פלאץ אין סקול איך זאל קומען רעדן. און איך זעה ס'איז אלץ מיידלעך, מיידלעך! זאג איך דעם רב, ביסטו אאוט אוו יור מיינד? כ'גיי רעדן צו מיידלעך וועגן טובל'ען זיך אין מקווה? זאגט ער, ליסן, זיי קענען גאנץ הלכות נדה פון עי טו זי, ווייל אין די צענטע קלאס לערנט מען דאס ביי אונז. פרעג איך פארוואס? זאגט ער, ליסן, איך דארף נישט אז זי זאל אויסגיין מיט א בויפרענד, און זאל אהיימקומען אז זי'ז פרעגנענט, זי'האט געמאכט אן עקסידענט, איי ראדער טיטש הער ביפאר. רבותי, אין די היימישע וועלט איז דא אזויפיל עקסידענטס, אזויפיל חזערייען, אזויפיל אבארשענס. און ס'איז דא אזוינפיל אדאפשענס, ס'איז דא אלע צרות קיין עין הרע, מ'דארף אנהייבן צו רעדן אויף פוינט בלענק, די קינדער ווייסן עניוועי אלעס, קומט א בחור און איז מטמא צענליגע קינדער, דארף מען וויסן מ'טאר זיך נישט לאזן, נאכדעם האב איך ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, מיט דעם וואס מ'לייגט אריין אזא פאלשן חינוך, די יוגנט היינט לאכט פון די אלע מנהגים און פון אלעם. ווייל זיי האבן צוגעזען וויפיל ליגנט און שקר און בלאף דא איז אייביג פארגעגאנגען. זיי האבן געוואוסט אז די וואס זיי פירן דאס אידישקייט, די רבנים צו די דיינים, צו זייערע מלמדים צו די מגיד שיעורים, זענען א באנטש אוו בלאפערס און פעיקער. און ס'איז א ביטערער אומגליק. כ'האב אייך שוין לאנג געזאגט, אונזער עולם זוכט, יעדער זוכט, גייט מען אין פרעמדע פעלדער גייט מען צו אזא פלאץ וואס ס'הייסט פוטסטעפס, דארט עסט מען טשולנט מיט חזיר מיט אלעם. ס'זענען אבער דארט אזויפיל יונגעלייט וואס זענען דארט פארכאפט, איך ווייס סאך יונגעלייט וואס האבן אייגענע שטובער מיט ווייבער מיט קינדער, זענען מחלל שבת נאר נישט אינדערהיים, זאגן פאר די ווייבער ליסן, איך האלט נישט ביי גארנישט, מיך האט מען אדער מאלעסטעט אדער אביוזט אדער געלערנט ליגענט, אדער איך האב געדארפט ווארפן אויף די רעבעצן מיט שטיינער און איך האב געהאלטן אז דאס איז עבודת השם, היינט זעה איך ס'איז אלעס בלאף און איך ווייס זיך שוין נישט ווי אצושטעלן, איז דא די פוטסטעפס נעמען זיי אריין, איז דא יעצט צוויי ברידער זיי הייסן. איינער הייסט ארי מאנדעל ער איז אוועק פון אידישקייט אין יאיר טו טאוזנט זעווען, דער אנדערע הייסט א ברודער זיינער עלי מאנדעל איז אויך אוועק פון אידישקייט און זיי רופן דאס פראדזשעקט פרידאם אנפארטשענעטלי און זיי זאגן מען קוקט יעדן נאך און אונז זענען אזא זיי פילן זיך עפעס אין אזא מתח אין די חסידישע קאמיוניטי און דער אמת איז ס'איז אזוי ס'איז אזוי איז עס ווייל למשל ווען איך שטיי אין די גאס איך רעד מיט איינעם זעקס אינגעלייט שטעלן זיך אפ אין פיר קארס און יעדער וויל זעהן ווער ס'רעדט מיט נחום ראזענבערג. נו וואס האב איך ענק געטוהן? עטס קענטס מיר זאגן? ווייל דער זאליקא האט נישט וואס צו טוהן מיט זיין גוטן טאג און ער גייט אונטערשרייבן האט מיטגענומען דעם שאפראנער רב דעם מחותן מיט די אלע זאלן אונטערשרייבן און דא איז געקומען סרול האגער המצרי ער האט געוואלט דעקן זיין טאטענס פסול'ע מקווה אז זיין טאטע זאל אראפגיין ווי א העלד ווי דער לעצטער צדיק הדור. דעטס אלל איט איז. מען רייצט אן אויף יענעם. און די זעלבע קוקט מען נאך יעדן בחור'ל, ווי גייסטו? ווי קומסטו? יעדער מישט זיך אריין, פארוואס גייסטו מיט א בלויעם העמד? פארוואס גייסטו אזוי? אן ארבייטער קומט אריין אין בית מדרש שרייט אן אנדערער גיי ארויס מיט די ארבעטס קליידער, דאנק דעם אייבערשטן ער קומט דאווענען. אזוי מיאוס די גאנצע נאכגעקוקעכטס, דאס איז דאס קומט פון אלט ירושלים ווען מען האט געלעבט אויף די כולל'ס חשבון, מען האט נישט געארבעט, מילא האט מען דיר נאכגעקוקט פונקטליך ווייל דאס איז געווען די איינציגע זאך, אבער געלערנט האט מען אויך נישט, איז דאס געווען די איינציגע זאך וואס דער כולל האט דיר נאכגעקוקט מיט אלעם שטותים, יעצט מיך באדערט נישט אז מען קוקט יענעם נאך, קענסט מיר נאכקוקן, ס'זענען געקומען א מאל זענען מיר נאכגעפארן, איך געדענק נישט ווי, כ'בין געפארן מאכן א מקווה, האבן זיי מיר נאכדעם געזאגט זיי האבן באצאלט גרויס געלט מיר נאכצופארן, זאג איך אים דו משוגענער, איך וואלט דיר געזאגט פונקטליך ווי איך שטיי איין, דו האסט נישט געדארפט נאכפארן. אזעלכע משוגענע חברה, יעדן איינעם גייט מען נאכקוקן און מען מיינט יעדער יעדער איז דער גרעסטער חזיר, מ, די שוחטים זענען חזירים מ'האט זיי געכאפט אין מאוויס און עקס רעיטעד און מיט אשת איש מיינט מען אז יעדער איז א חזיר, ניין ס'איז דא מענטשען וואס זיי טרייען נישט צו זיין אין די חזיריי קעפ, סאו עניוועי, יעצט מיר וואלט שוין נישט געבאדערט אז מען קוקט יעדען נאך, וואס יעדער די איך רוף עס משקיפי האומה די קוקערס ס'איז דא דארטן אין די יו ען איז דא אזעלכע קוקערס ס'קוקן אזוי ווער. ווי דרייט מען זיך אויף טוט יא אלעס איז פאר. כ'האב אבער געוואלט וויסן, קוקסט נאך פיין, קוק יענעם נאך וואס ער טוט אין מקווה, קוק נאך מיט וויפיל קינדער ער שטופט אין מקווה, קוק יענעם נאך ווי ער גייט אין בית כסא, ווי ער גייט נאכלויפן קינדער, קוק יענעם נאך אלע אנדערע זאכן, כ'האב אייך געזאגט איך פלעג דאווענען אין חבד אין נארט פינף, בין איך געגאנגען צו מנחה צו שלשידעס, איז דארט איז דא אזא הענג אוט, עס זענען ארויסגעקומען בחורים יעדן שבת דארטן און מחלל שבת געווען. זענען ארויסגעקומען, איך בין געגאנגען אויף חבד, עס איז געווען לאמיר זאגן אז דער זמן איז געווען פינף בין איך געגאנגען פיר, אבער ס'האט געדויערט א דרייפערטל שעה אנצוקומען האב איך זיי געטראפן דארט ארויסקומען עס איז שוין געווען טונקל ווינטער. אז דו קוקסט נאך, קוק נאך קדושה, קוק נאך טהרה, קוק נאך נארמאלע זאכן, נישט ווער עס רעדט מיט נחום ראזענבערג, וואס האסטו דערפון? און אז יענער רעדט יא און יענער נישט? און ס'איז נאכנישט פערטיג, ער לויפט נאך נאכדעם יענעם זאגן, הא, דו ווילסט קענען דאווענען אין סאטמאר זאלסטו מיט די מענטשן נישט רעדן. יעצט די נארמאלע אינגעלייט זאגן היינט פאר יענעם כ'האב דיך אין דר'ערד און כ'האב מיט דיר גארנישט און דו וועסט מיך נישט באלעבאטעווען. יעצט די זעלבע האט מען געטון מיט די קינדער מיט אידישקייט. די מלמד האט זיי געטערארעזירט, האט זיי קיין גוט ווארט נישט געזאגט, און אין חדר האט מען זיי מאלעסטעד און זיי גייען פארלוירן. גייען זיי ארויס ביי די. טאנס ביי די חמורים ווייז. איך האב שוין לאנג געזאגט, אזוי ווי ס'איז דא ערכים און ס'איז דא אנדערע מוסדות, דער בעלזער רבי אין ירושלים האט אויכעט א מוסדות פאר די אלע ארויסגעפאלענע, אונז דארף מיר אונזערע ארויסגעפאלענע צוריק ברענגען. ס'איז ממש א שאנדע וואס מ'האב מיר געטוהן, און ס'איז א שאנדע וויאזוי ס'ציהט זיך נעבעך. ס'איז זייער זייער וויכטיג מ'זאל עפענען, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט ער עפענט די ישיבה תורה ויראה, ווייל ס'איז געווען דא א ישיבה וואס האט געהייסן תורה ודעת, און ס'איז געווען זייער מאדערן, האט דער רבי געטענה'ט איך וויל מאכן תורה ויראה, זיין יראה. זייער וויכטיג צו עפענען אזא ארגאניזעישן צוריק צו ברענגען אלע אונזערע ארויסגעווארפענע קינדער אדער ווייל מ'האט זיי מאלעסטעט אדער ווייל מ'האט זיך אויפגעפירט נישט נארמאל אין חינוך, מ'האט זיי געהארגעט, געשלאגן, מ'האט יעדן אויפגערייצט מיט אלע מלמדים פלעגן אויפרייצן איינעם אויפן אנדערן כדי עס זאל זיי זיי זיין גרינגער אז ס'געווען א בולי א בחור א שווערע בחור, מ'האט יעדן אויפגערייצט. רבותי ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר, ס'שבת נחמו, דער אייבערשטער האט פארברענט דעם בית המקדש, און ער וויל עס צוריק בויען, און אונז האבן פארברענט די תינוקות של בית רבן, און אונז דארף מיר אנהייבן די ערשטע, אונז דארף מיר ווייזן פארן אייבערשטן אז אונז הייבן מיר אן צו פאררעכטן. א מחלוקת רב ושמואל צו עילאה גובר צו תתאה גובר, עילאה גובר מיינט דער אייבערשטער דארף אנהייבן, תתאה גובר מיינט אונז דארף מיר אנהייבן, שטייט אין פסוק ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר השם אלקים אתה החלות, דו מוזט אנהייבן, און סא רב האלט אז עילאה גובר און שמואל האלט תתאה גובר, זאגט דער אייבערשטער צוריק פאר משה רבינו'ן רב לך. דו האלטסט אזוי ווי רב? יעצט פסק'נט מען דאך אזוי ווי שמואל רב ושמואל איז דאך הלכה כשמואל. עניוועי, מ'האב מיר נאך אסאך ארבעט, מ'האב מיר אזא חורבן געמאכט, איך ווייס נישט צו מ'עמיר עס אמאל קענען פאררעכטן, אבער מען דארף כאטש אנהייבן. און מען דארף זען אז ס'זאל נישט קומען קיין נייע חורבן. סא דאס איז נאר געווען צוגעלייגט און יעצט קומט א געהעריגע אויך א צוגעלייגעכץ און נאכדעם משיח. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין תנחומא, רש"י ברענגט עס אויך צו, שמות י ג י ח, וחמושים עלו בני ישראל, אז פיר פיפטל פון די מענטשן אין מצרים זענען געשטארבן אין די שלשת ימי האפלות, און נאר ארויסגעגאנגען איין פיפטל. יעצט, ארויסגעגאנגען זענען זעקס הונדערט טויזנט, קומט אויס אז ס'איז געווען דריי מיליאן אידן פון צוואנציג ביז זעכציג, און ס'איז נעבעך געשטארבן צוויי מיליאן פיר הונדערט טויזנט. עס שטייט אין מדרש אין שמות רבה קאפיטל י ד פסוק ג אז פארוואס זענען זיי געשטארבן, ווייל זיי האבן נישט געוואלט ארויסגיין, זיי האבן געוואלט בלייבן אין מצרים, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין גלוסטונג און קיין חשק צו זיין אינאיינעם מיט כלל ישראל, ויקוצו מפני בני ישראל, ס'געווען אידן וואס האבן זיך גע'עקלט פון די אידן אליין, און דאס איז היינט א מורא'דיגער חורבן, מ'איז אזוי צו צושפליטערט, אמאל איז געווען ליטווישע חסידים, ס'איז געווען אשכנזים, מתנגדים, היינט איז דא אזויפיל ביי די חסידים, הונדערטער פארטייען, נטרונא נטורי קרתא, דאס מיט יענץ, דער שעלט דעם, דער שעלט יענעם, יעדער רעבן. די רעביש הויף שעלט דעם אנדערן רעבישן הויף, איז במילא טאמער וויל מען אונז אז משיח זאל אונז אויסלייזן מוז מען אונז מאכן אן אחדות, א שלום און נישט אז מען חלילה אויסזען ווי דארטן אין מצרים, דער ליטוואק וועט נישט גיין מיטן חסיד, דער חסיד וועט נישט גיין מיט דעם, דער וועט נישט גיין מיט יענעם, מען דערציילט א מעשה אז א ליובאוויטשער האט אמאל געפרעגט רבי יענקעלען, האט אים געזאגט וואס גייט זיין טאמער איר וועט זען אז דער ליובאוויטשער רבי איז יא משיח? זאגט ער הער אויס אויב ער איז משיח וועל איך מוזן מקבל מרות זיין פון אים נאר כ'האב נישט געקלערט אז אזוי וועט אויסזעהן משיח דאס אלעס באט עט די ענד אוו די דעי אונז מוז מיר אנהייבן מקבל מרות זיין איינער פונעם צווייטן מען מוז אנהייבן צו לעבן מער באהבה באחווה שלום ורעות ווייל וויאזוי ס'גייט יעצט איז עס א גרויל יעצט ס'קומט ס'געווען א חודש אב ס'געווען תשעה באב ס'געווען אסאך ווי מ'זאגט ווייטאגן מ'האט געוויינט אויפן חורבן אויף אנדערע זאכן. יעצט גייט קומען נעקסטע וואך חמשה עשר באב, יעצט שטייט פון אר"י הקדוש אין ספר עץ חיים שער רוח הקודש דף מ ב עמוד א' אז נאכדעם ווען א מענטש שטארבט איז דא צוויי מאל אין חודש וואס די נשמה קומט אראפ מאיר זיין אויפן גוף, דאס איז פופצן טאג אין חודש און יעדן ניין און צוואנציגסטן טאג פון חודש קומט עס אראפ צום גוף און ס'מעורר דעם גוף, ס'וועקט אים אויף, ס'געט אים טל חיים. אזא טל פון לעבן, דאס איז דער טל וואס דער אייבערשטער וועט אויפוועקן אלע מתים נאך הונדערט און צוואנציג, ממילא איז דער טאג פון חמשה-עשר ווען ס'קומט אין א חודש ווי אב וואס איז געווען פול מיט טרויער און פול מיט צרות און יגון ואנחה, און אז ס'קומט אריין יעצט דער פופצנטער, גייט עס ווערן אזא מין שמחה אז מ'קען אין דעם טאג פועל'ן אלעס וואס מ'וויל, שטייט ס'איז מסוגל פאר שידוכים, פאר פרנסה, פאר שלום בית, פאר. אלעם וואס מען דארף האבן פאר געזונט און פאר אלעם. סאו דארף מען דא אנהייבן זיך צוצוגרייטן צו דעם גרויסן טאג. יעצט, ס'איז דא נאך א געוואלדיגע מעלה אינעם פופצנטן טאג פון חודש, ווייל דעמאלטס הייבט זיך אן דאס התגברות החסד. פארוואס? ווייל די לבנה איז במילואה. אזוי שטייט אין שולחן ערוך יורה דעה סימן קע"ט, סעיף ב'. יעצט דער הייליגער קאזשניצער מגיד. אין זיין ספר עבודת ישראל, אין פרשת יתרו, דיבור המתחיל, והיו נכונים, זאגט ער אזוי, משה רבינו האט מוסיף געווען יום אחד מדעתו, אזוי שטייט אין די גמרא מסכת שבת דף פ ז עמוד א' זאגט ער, אפילו דער אייבערשטער האט טאקע מסכים געווען, אבער פון דעסטוועגן דאך זאגט ער, ווען משה רבינו וואלט ווען נישט מוסיף געווען דעם יום אחד מדעתו, וואלט ווען געווען דער. לוח היומי אזוי, דער אייבערשטער האט אונז געוואלט געבן די תורה ו' סיוון, דעמאלטס וואלטן זיך די פערציג טאג אויסגעלאזט פופצן טאג אין חודש תמוז, און דעמאלטס וואלט געווען די זון גאנצערהייט וואלט געווען פול מיט רחמים, סיהרא בשלימותא, דעמאלטס וואלט מען נישט געקענט צוקומען צו דעם חטא פונעם עגל, פארוואס? ווייל ט"ו איז דאס גרעסטע התגברות פון חסד. און ממילא וואלטן די אידן נישט געזינדיגט. אזוי ווי משה רבינו האט מוסיף געווען יום אחד מדעתו, איז דאך געגעבן געווארן די תורה ז' סיוון, האבן זיך אויסגעלאזט די פערציג טאג ט"ז פון חודש, וואס דאס איז דאך נאכדעם וואס ס'איז שוין דא די התגברות הסטרא אחרא, ווייל ס'איז דאך שוין נאך ט"ו, וועגן דעם האט דער בעל דבר זיך געקענט מכשיל זיין מיטן חטא פונעם עגל, און ער האט געהאט א געוואלדיגן כח דער בעל דבר צו ווייזן אז משה רבינו איז געשטארבן, יעצט די זאכן זענען מורא'דיגע סודות. כ'מיין, סתם דעם חשבון פארשטייט יעדער, אבער עס איז דא אין דעם גרויסע סודות. ער האט ווייסט דער הייליגער קאזשניצער מגיד האט געמאכט א פירוש אור ישראל אויף אלע תיקונים, א מורא'דיגע ספר פון אנפאנג ביז צום סוף, געווען זייער גרויס אין קבלה. דער אמרי יוסף פון ספינקא שרייבט אין ליקוטי תורה וש"ס פון זיין רבי'ן פון רבי יצחק אייזיק פון זידיטשויב שרייבט ער, וספרי המגיד מקאז'ניץ היה מחבב רבינו מהרי"א עד לחדא, האט עס מורא'דיג ליב געהאט, שרייבט ער ובשעה שהשיג ספר הקדוש עבודת ישראל על התורה, ווען ער האט באקומען דעם ספר עבודת ישראל על התורה, היה לו שמחה גדולה עד אין שיעור האט ער געהאט א מורא'דיגע שמחה, ושמעתי ממנו שלמד ספר הקדוש. ער האט אליין געזאגט ער האט געלערנט דעם ספר הקדוש אור ישראל על התיקונים מהמגיד הקדוש כולו מרישא לסיפא כדי שיראה דרכי עבודתו ער זאל קענען זעהן זיין וועג פון די עבודה, דאס איז געווען די קאזשניצער מגיד, שרייבט ער אזוי און מה שכתוב בכמה דפים בספרי רביה"ק מהרי"א מזידיטשויב הוא נכלל באיזה שורות של הספר הקדוש אור ישראל הנ"ל אין ספר פונעם הייליגן קאזשניצער מגיד. איז אין אפאר שורות שטייט גאנצעטע בלעטער וואס דער הייליגער זידיטשויבער לייגט עס אריין באריכות, און אינעם ספר אור ישראל פונעם קאזשניצער מגיד שטייט עס אין אפאר שורות, רק שאי אפשר להבין דברי המגיד עד שילמד קודם ספרי רבו, מען קען נישט פארשטיין די סודות פונעם הייליגן קאזשניצער מגיד ביז מ'וועט קודם לערנען פון דעם הייליגן זידיטשויבער'ס ספרים. יעצט דא איז דא סודות איבער סודות איבער סודות, אבער פארוואס רעד איך דערפון? ווייל איך וויל צוקומען צו א פונקט. מ'דארף וויסן אז ס'גייט יעצט קומען דער אנדערע העלפט פון חודש אב, ס'איז א חודש. וואס מען קען אויספועלן אסאך גוטע ישועות מיט רפואות, און מען קען אויכעט אין די זעלבע צייט אנהייבן נאנט צו ווערן צום אייבערשטן אויף חודש אלול, מען זאל קענען תשובה טון, מען זאל זיך קענען פאררעכטן אלעס וואס מען האט נעבעך פוגם געווען. קומט יעצט דער בעל דבר און נוצט אויס אזא חודש אויף די ארגסטע סארט זנות, מען גייט ארום אין האטעלן און מען. פארט און מען טוט כל דבר אסור, און ס'איז ממש א שרעק וויאזוי מען פארלירט זיך, אין א חודש, וואס די ערשטע העלפט פון חודש איז מען געזעסן, מען האט געקלאגט און געטרויערט אויפן חורבן בית המקדש, און פארוואס האט אונז דער אייבערשטער צוגענומען דעם בית המקדש? פאר איין סימפל ריזען, ווייל אונז זעמיר געווען ביזי מיט שנאת חינם, און מיט שפיכות דמים, און מיט גילוי עריות, און מיט עבודה זרה, יעצט מען דארף זען אז דעם אנדערן העלפט חודש, און בכלל נאך ביז סוף זומער, און נאכדעם ווייטער אויך. מען זאל זיך גודר זיין מיט עריות, און מען דארף וויסן אז טאמער מען לאט עס צו שטראפט דער אייבערשטער די גאנצע שטאט, און ער שטראפט בחורים מיט זקנים מיט יונגע פרויען, ווייל דאס מוז מען ארויסרוידעפן, די מין זנות מוז מען ארויסרוידעפן פון די שטאט, און. טאמער חלילה מען קען עס נישט ארויסרוידעפן, מוז מען אוועקלויפן, אזוי ווי דער רבי האט אלץ געזאגט אז מען דארף וואוינען אין א וואלד, אין א מדבר דארף מען וואוינען, דער רבי האט פארגעהאלטן דעם חזון איש פארוואס ער וואוינט נישט אין א מדבר, דער אמת איז, טאקע פארן חזון איש האט ער עס געמעגט פארהאלטן, ווייל בני ברק א פעדעפילים, מען זינדיגט דארטן ס'א שרעק, די סאלדאטן האבן זיך אויסגעבלוטיגט יעצט פארן עולם, ס'איז געווען א גאנצע דיון צו מען זאל יא מאכן בין הזמנים צו נישט, כדי די סאלדאטן זאלן נישט ברויגז ווערן אז די ישיבה בחורים גייען נישט אין מיליטער. און יעצט אז דער אייבישטער האט געהאלפן די מלחמה האט זיך אפגעשטילט, איז גייט מען יעצט הולטייעווען, אזויפיל דרך ארץ זאלט עטס האבן פארן רבונו של עולם, אז מען זאל זיך אויפפירן יעצט ווי עס דארף צו זיין, ווייל ס'שטייט כל מקום שיש אנדרלמוסיא בא והורגת טובים ורעים. דער זוהר הקדוש זאגט אויפן פסוק קח לך את ראשי העם והוקע אותם נגד השמש, זאגט דער זוהר הקדוש רישי עמא,

אינעם הייליגן זוהר הקדוש. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, ווען איינער האט מדעת קונו זאל ער וויסן אז דאס איז די הארבסטע עבירה און ער זאל זיך שטעלן דערויף, און מען דארף קוקן וואס איז געשען פאר פנחס'ן ווייל ער האט מקנא געווען פאר'ן אייבערשטן און ער האט געשלאגן די שונאים, האט אים דער אייבערשטער באגריסט מיט שלום. מען דארף אויכעט וויסן, ס'איז דא בחורים, ס'איז דא מיידלעך, וואס זענען מזנה, ס'איז דא בחורים וואס זענען מוציא שכבת זרע בידיים, אדער זיי מאכן משכב זכר, זייער אסאך קומט עס מחמת חסרון ידיעה, זיי ווייסן נישט דעם חומר האיסור. מיר האט געזאגט די וואך איינער א בחור, זאגט ער דו האסט גערעדט אויפן האטליין ווי שמוציג דאס איז און ווי מיאוס ס'איז, זאגט ער דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט, איך בין געווען אלט צוועלף אהאלב יאר איז צוגעקומען צו מיר איינער אין די כיתה און מיר אנגעהויבן צו זאגן מען קען האבן א גוד טיים און דעטס איט, יו אינדזשוי לייף, זאגט ער ס'איז נישט קיין איסור, ס'איז נישט קיין עבירה, פון וואנעט יענער האט שוין געוואוסט אזוי אים צו זאגן, מסתם האט אים אויך א חבר געזאגט. זאגט ער מיר, דו האסט נישט קיין השגה וואס דו האסט געטון מיט דעם האטליין, דו האסט מיר געזאגט, ער איז שוין היינט האט ער שוין חתונה געהאט, אבער דו האסט מיר דעמאלטס מסביר געווען אויפן האטליין, נישט נאר פאר אים פאר יעדן, ס'איז די גרעסטע עבירה, און אז דו געוויינס דיך טוסטו דיך נישט אפגעוויינען, און בכלל, דאס ערשטע מאל זיך אפצושטעלן איז גרינגער ווי נאכן צענטן מאל. און אויף די אלע חברים וואס האבן זיך נישט אפגעשטעלט פון אנפאנג איז א גרויס רחמנות. און דאס וואס דו האסט געזאגט פארן עולם דאס אלעס האסטו גוט געטון, פארוואס? ווייל טאמער זאגסטו ווען נישט, איז אזוי ווי דו זאגסט אויפן האטליין, איינער לערנט אויס דעם אנדערן און ער מאכט נאך אז ס'איז גאר א מצוה אויכעט. ס'איז יעצט דא, כ'האב ארויפגעלייגט א ווידיא, כ'האב עס געמוזט עדיטן, כ'מיין אז ס'איז בעלזער קעמפ, כ'האב שוין געזאגט דערפון, מ'זעט צוויי בחורים מיט קאשקעטלעך, זיי ליגן איינער אויפן צווייטן און זיי טוען די ארגסטע עבירות, און נאכדעם געבן זיי זיך א. צי ארויף ביידע די הויזן און זיי וואקן אוועק, און איינער זאגט פארן צווייטן איך האף אז קיינער האט אונז נישט געכאפט, דאס איז אין א קעמפ מיטן קאשקעטל זענען זיי געגאנגען ביידע, ס'איז ממש א שרעק, און קומען נאך משוגעים און זיי זאגן אז מ'טאר נישט רעדן דערפון, און מ'דארף שטעלן משגיחים מיט די מלמדים, מ'דארף יעדן איינעם אנזאגן אז מ'זאל רעדן מיט די קינדער, ווען די מלמדים רעדן אין אלע יארן פון דעם מיט די קינדער וואלט נישט געווען אזא הפקר וועלט. ווייל דער מלמד וואלט מורא געהאט צו טאטשן דאס קינד, האט מען געשטעלט א משמרת הצניעות, וואס די משמרת הצניעות האט געטוען אלעס כל דבר אסור. און ווען איינער איז נכשל געווארן דארף ער זיך זייער וואטשן, ווייל ער לערנט מיט דעם זעלבן בחור וואס האט אים מכשיל געווען און זעט אים יעדן טאג, און דארף ער זייער וואטשן. די גמרא זאגט ווען איינער זעט א סוטה בקלקולה זאל ער נישט טרינקען קיין וויין. פארוואס? ווייל ער האט א פראבלעם, און שחוק און קלות ראש זענען מרגיל דעם מענטש צו אן עבירה. און ס'איז דא געפערליכע לאוין לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, ווייל עינא וליבא זענען די תרי סרסורי דעבירה, און ס'שטייט לא תקרב אל פתח ביתה, אפילו נישט נאנט גענענען. און דעמאלטס וועט ער זוכה זיין צו פילן א טעם אין לעבן און האבן א הערליכע שטוב. זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אנגעמאכט א נייע מעשה, מ'האט געשטעלט א משמרת הצניעות, מ'דארף רעדן מיט די קינדער און מיט די בחורים, מ'דארף זיי אלעס מסביר זיין וואס דא גייט פאר און וואס מ'טאר נישט. און דאס איז דער עיקר חלק פון חינוך היינט בזמן הזה, ס'איז אזא שמוציגע גאס. יעצט איך וויל ענק זאגן, א בחור דארף וויסן, אויב דו ביסט נישט מקפיד אויף שמירת עיניים, וועט אויסקומען אז דו וועסט חתונה האבן מיט א פרוי וואס וועט דיר נישט געפעלן, פארוואס? ווייל דו וועסט אלץ, אוי יענער האט עפעס א שענערס פון מיר, און וועסט מיינען ווער ווייסט וואס יענער האט מער פון דיר, און דער סוף גייסטו נישט מצליח זיין. אזוי שרייבט ר' יהודה החסיד אין ספר חסידים אין סימן שפ"ז.

אמר לו החכם, האט אים דער חכם געזאגט, דע זאלסט וויסן שכל הצער הבא עליך, די גאנצע צער וואס קומט אויף דיר, איז בשביל שהיית צופה בנשים, ווייל דו האסט געקוקט אויף פרויען, וזימן לך, האט דיר דער אייבערשטער באשערט מה שלא מצאה חן בעיניך. מ'רעדט דאס א ספר חסידים, דאס איז א ראשון, דאס איז שכל דבריו זענען דברי קבלה, אז דו קוקסט ווי מען טאר נישט, דער סוף גייט דיר דער אייבערשטער צופיקסן, דו וועסט טרעפן אזאנס וואס דו וועסט נישט וועלן. ס'קען זיין ס'האט צו טון פשטות אויכעט. ווייל אז ער קוקט ווי מען טאר נישט איז ווייל ער מיינט ער דאך די ביוטי די שיינקייט דאס איז עס איז אז ער זעט א שענערע וויאזוי זאגט דער בית שמאי מה דאך ער האט געטראפן זונטאג א בהמה האט ער געזאגט דאס איז לכבוד שבת מצא נאה הימנה האט ער געזאגט דאס איז לכבוד שבת און די בית הלל האבן געזאגט ברוך השם יום יום ער טרעפט א שיין מיידל מיינט ער דאס איז עס און ער חלש'ט נאך און ער פייגערט נאך איר און נאכדעם ווען ער באקומט זי שוין מארגן וויל ער זי אפילו נישט און אסאך מאל האט ער זי נישט באקומען ווייל ס'איז נישט פאר דיר ס'איז ארעי. רענדזש אין עובר ורידזש, זאגט דער ספר חסידים דער אייבערשטער שטראפט דעם בחור וואס ער היט זיך נישט די אויגן, איז במילא דארפסטו וויסן איין זאך, די דארפסט וויסן אז די ווילסט נישט נאכדעם אנהייבן צו הערן די אלע מינע געזינגעכצער פון די שדכנים וואס זיי הייבן אן, אה, דארפסט טוהן א שידוך עניוועי, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז א גרושה, ס'איז א חליצה, ס'איז א ממזר'טע משזינתה, אז זי איז קראנק. דו מוזט עס טון. אז דו ווילסט נישט דארפן דורכגיין דעם ביטערן קורס זאלסטו נישט קוקן אויף מיידלעך. און אז דו וועסט נישט קוקן אויף מיידלעך וועט דיר דער אייבערשטער העלפן און דו וועסט מצליח זיין. ס'איז דא א ספר שארית ישראל, דאס איז פון אים, אונז ווייסן מיר אלע ווער דאס איז, דער הייליגער וואלעדניקער צדיק. זאגט דער וואלעדניקער צדיק אין שער הזמנים דרוש ליום כיפור בדיבור המתחיל על. דא אויף אן מדלג זאגט ער, מען זאגט על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, זאגט ער, ס'איז א מפורסם'דיגע קשיא, הלא כל עבירות הוא היצר הרע, שוין געהערט מען זאל טוען אן עבירה אן א יצר הרע, והתירוץ היא זאגט ער אזוי, שיש דברים שגם היצר הרע מתבייש להסית את האדם לזה, ס'איז דא אסאך מאל עבירות אפילו דער יצר הרע שעמט זיך דיר עס צו פארקויפן אזא מין שמוציגע עבירה, זאגט ער, וועלכס איז דאס? כמו חס ושלום הבא על הזכר. או על הבהמה רחמנא לצלן, אז איינער זאל וואוינען מיט א זכר אדער מיט א בהמה, רק שהחוטא בעצמו ממשיך על עצמו היצר הרע, דער חוטא איז זיך ממשיך דעם יצר הרע, ומטמא היצר הרע גופא, ער איז מטמא דעם יצר הרע, הערט, הערט דא מורא'דיגע ווערטער וואס דער הייליגער וואלעדניקער זאגט, נישט דער יצר הרע איז אים מטמא גאר, ער איז גאר מטמא דעם יצר הרע.

האלט נאך ליידער אן זייער ביטער. יעצט ס'איז דא א יונגערמאן וואס ער הייסט וואלעס, ער הייסט רבי אברהם וואלעס, ער איז געגאנגען אין רחוב שמואל הנביא און א טרעקטאר האט אים איבערגעפארן אויף טויט, האט איבערגעלאזט אן אלמנה מיט זעקס קינדער, יעצט דער אראבער צו וואס ער איז געפארן אין ירושלים האט אים גע מיט אזא מחפירון מיט א גראבער האט ער אים. דערלאנגט א שאס. האט אויכט איבערגעדרייט א באס, ס'געווען גרויסע ניסים ווייל ווען ס'וואלט געווען פיל די באס מיט מענטשן וואלט מען זיי אלע געהארגעט דאן. יעצט על כל פנים וואסערע שייכות האט דער גראבער מיט דעם אברהם וואלעס? יעצט אברהם וואלעס איז איינגעשטעלט געווען ביי די פארברעכערישע ארגאניזעישן וואס ס'הייסט אתרא קדישא, און ס'געשטאנען צעטלעך אין ארץ ישראל, אז ער איז געשטאנען דעמאלטס מטעם אתרא קדישא אויף משמר קברי ישראל. שוין. קען זיין דער אראבער האט גאר געדארפט אויפגראבן די קברים אויכעט. יעצט איך וויל פרעגן דעם עולם א שאלה. אונז ווייסן מיר דער אייבישטער שטראפט אין דעם זעלבן סירקל ווי מען זינדיגט. דאס ווערט אנגערופן מידה כנגד מידה. אז מען זינדיגט מיט איין זאך, שטראפט דער באשעפער מיט די זעלבע. אז מען האט משחית געווען זרעם און מען האט זיך אנגעהיצט לדבר עבירה, האט דער אייבערשטער געגעבן א מבול מיט הייס וואסער, ס'זאל זיי צו צו זענען צו צוגאנגען. פארוואס שטראפט דער אייבערשטער מידה כנגד מידה? זייער פשוט, ווייל אז דו ווילסט אנהייבן צו פארשטיין. אז דער אייבערשטער שטראפט מען זאל תשובה טוהן, נו אז ער וועט שטראפן שלא מענין, נישט מידה כנגד מידה, וועסטו דאך נישט אנהייבן צו פארשטיין וואס איז דא געשעהן, סא לאמיר יעצט גיין צו שטאט. א מענטש גייט און גראבט מיט די גראבער טויטע, און ער וואטשט דארטן בשעת ווען מען גראבט, און ער איז איינגעשטעלט ביי די ארגענעזעישאן וואס זיי גראבן די טויטע, וואס אונז קלאמפערשט האבן אונז אלע יארן געמיינט אז זיי זענען די צדיקים, ביז איינער האט מיך אפגעקאלט פון ארץ ישראל ארהלע יאקטער און האט געזאגט קום אראפ עס צו זעהן, איך האב באצאלט שפעזן ביז ארץ ישראל און איך האב געזעהן ווי זיי גראבן טויטע אתרא קדישא, איך האב געמאכט ווידיאוס מיט פיקטשערס. אונז האב מיר זיך אלץ געוואונדערט, מען זאגט אז די טויטע זענען מתפלל פאר די לעבעדיגע, און ווען נישט דאס וואס די טויטע זאלן מתפלל זיין פאר די לעבעדיגע וואלט מען נישט געהאט קיין סעקונדע עקזיסטענץ אין דעם גרויסן גלות, אלעס איז זייער שיין. נאר ס'איז דא א גרויסע קשיא, אויב אתרא קדישא געבט אובאכט אויף אלע טויטע, נו איך פארשטיי נישט, נו יעדער איד געבט דאך די אכצן דאלער פאר יום כיפור, פארוואס פארשרייבט נישט דער אייבערשטער יעדן א גוט געבענטשט יאר, א איד נויטיגט זיך אין א שידוך, א איד נויטיגט זיך מיט א קראנק קינד, א איד נויטיגט זיך מיט פרנסה, געבט ער די געלט פאר אתרא קדישא, פארוואס ווערט ער נישט געענטפערט? פארוואס ענטפערט אים נישט דער אייבערשטער? דער תירוץ איז, אתרא קדישא זענען די וואס זיי גראבן די טויטע, דו פיינענצירסט דעם שייגעץ וואס ער גראבט ארויס די אידן וואס האבן געגעסן פון קרבן פסח, דעטס וואט יו אר דואינג, באט יו דידנט נאו אבאוט איט. האט מען דיך נישט געשטראפט דערפאר, אבער מען האט דיר נישט געגעבן דיין בקשה. יעצט, איך וויל פרעגן דעם עולם, אויב דער אייבערשטער שטראפט מידה כנגד מידה, מאכט דאס נישט עפעס סענס אז. מען האט געטוהן ביי אתרא קדישא האט מען מסתם געגראבן אפאר טויטע, און די טויטע האבן זיך אנגעהויבן אנצונעמען, און דאס איז געשעהן, און אונז געפינען מיר א מורא'דיגע זאך, ס'איז געווען ר' נחוניא חופר בורות שיחין ומערות, ס'איז געווען איינער ר' נחוניא, ער האט געגראבן שיחין ומערות, גרויסע לעכער אין דר'ערד, אז ס'זאל אנרעגענען אסאך רעגן וואסער, און ווען די עולי רגלים זענען געקומען האבן זיי געהאט צו טרינקען, אויב נישט האט מען געקענט חלש'ן. ברענגט די גמרא זיין קינד איז אריינגעפאלן אין איינע פון די גריבען און האט זיך דערטרונקען, זאגט די גמרא איז מען געגאנגען מזכיר זיין פאר נחום איש גם זו און ער האט, מען האט אים איינמאל מזכיר געווען און נאכאמאל מזכיר און די דריטע מאל און ער האט אלץ געזאגט ס'וועט זיין גוט, די סוף איז דאס קינד ארויסגעקומען לעבעדיג, האט מען געפרעגט דאס קינד ווי אזוי האסטו ביסט ארויסגעקומען, זאגט ער איך ווייס ס'איז געקומען עפעס א מענטש וואס ער טרייבט אייזלען, אן אייזל טרייבער, אינעם וואסער. און ער האט מיך אויפגעהויבן, ער האט מיך ארויסגענומען. א זקן אחד, זאגט רש"י, זקן אחד איז געווען אברהם אבינו, ווייל וויבאלד מען האט געגעבן פאר די קינדערלעך פון אברהם אבינו צו טרינקען האט זיך אברהם אבינו אנגענומען, און די אייזלעך איז אברהם אבינו דאך געגאנגען כסדר ווי עס שטייט אין מיטן חמור, ויחבוש את חמורו, און אזוי ווייטער. יעצט, אפשר זאל מען טראכטן אז די געגראבעכצער וואס מען גראבט די טויטע, און דארט גייט אויכעט מיט אברהם אבינו, ווייל דאס איז קינדער פון אברהם אבינו. אפשר אברהם אבינו דארט האט ער אויפגעהויבן דאס קינד פון ר' נחוניא חופר בורות שיחין ומערות דא האט אברהם אבינו געזאגט העי אינאף איז אינאף ווי לאנג גייט מען נאך גראבן די טויטע סא יעדער ווערט צושאסן סאיז געשען אזא אומגליק סאיז א ווינדער אז סאיז נישט געשען אסאך יארן פריער און סאיז א ווינדער אז סאיז נאר געשען צו איינעם סאיז א ווינדער אז דוד שמידל דרייט זיך נאך אין די גאס און דער הייזעריגער מיילך שטערן דרייט זיך נאך אין גאס סאיז גארנישט קיין ווינדער. און נעמסט אידן וואס האבן געגעסן פון קרבן פסח די ריקסט זיי אוועק פארוואס ווייל די קריגסט אפאר טאלער איך הער אין די פראדזשעקט האולי לענד האבן זיי באקומען פאר יעדן קבר האבן זיי פארלאנגט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט שקל אררייט דאס איז רייכע ספרדים פאמפ וויפיל געלט די ווילסט שטעל דיר פאר אינגעלייט דארפן דאס באצאלן אין בית שמש און איבעראל זיי האבן אין בית שמש אויך באקומען שווערע הונדערטער טויזנטער שקל ס'איז א באנדע גענגסטערס רוצחים איז געקומען שטערנבוך און ער האט געזאגט תורת משה איז ביז יעצט ביז יעצט האט מען געמוזט האלטן תורת משה מ'האט נישט געטארט גראבן טויטע. יעצט איז א נייע סדרה. סאו דאס האט געזאגט שטערנבוך, אבער צו ס'איז אזוי צו נישט דארף מען נאך וויסן. ס'איז דא אין הלכות מקוואות איז דא אסאך שאלות ותשובות. האט מען אמאל געזאגט ווען כ'האב גענומען הוראה ביי הרב הגאון ר' פישעלע הערשקאוויטש האט ער מיר געזאגט אזוי, זאלסט קיינמאל נישט פסק'ענען פון קיין תשובה ספרים, נאר דו מוזט קענען דעם בית יוסף, און דעם שולחן ערוך איז ער מיר מסביר אזוי, דער בית יוסף האט געזאגט וואס די הלכה איז, די תשובה ספרים זענען געמאכט אז אויב ס'איז א שעת הדחק קען מען אזוי טון אדער אזוי טון, איז ממילא אז דו ווילסט וויסן דעם אמת וויאזוי צו בויען א מקווה מוזטו עס בויען אזוי ווי שטייט אין שולחן ערוך, דער בית יוסף האט נישט געהאט קיין נגיעות האט ער געזאגט די הלכה אן קיין שום נגיעות, די שאלות און תשובות האבן שוין געהאט זייערע נגיעות ווייל זיי האבן געמוזט פארקוקן, אמאל געווען זייער אן ארעמע קהילה צו כדומה, אונז געפינט מען למשל אין. אין הלכות מקוואות איז דא אזוי א כלי שחקקו וואס מען האט עס אויסגעקריצט נאכדעם האט מען עס קובע געווען איז פסול לכל הדעות טאמער ס'איז קבעו ולבסוף חקקו מען האט עס קודם קובע געווען אין דר'ערד נאכדעם האט מען אויסגעפארעמט א כלי איז דאס כשר ס'איז דא דריי גדולי הדור וואס זיי האלטן אז ס'איז פסול נודע ביהודה רבי עקיבא אייגער און דער הייליגער ווילנער גאון יעצט דער חתם סופר ברענגט אין פיר תשובות אנדערע. הלכות, אויף איין פלאץ ברענגט ער אז ס'איז מותר לכתחילה, אויף איין פלאץ ברענגט ער ס'איז אסור, און אויף איין פלאץ זאגט ער ס'יש להחמיר. וואס איז דא געשען מיט דעם חתם סופר? ער האט נישט געדענקט וואס ער האט געשריבן א האלב יאר צו א יאר פריער? תירוץ איז ער האט יא געדענקט, ער האט געוויסט צו וועלכע קהילה ער שרייבט, ער שרייבט עס צו א רייכע קהילה פון פרעשבורג, הע הע הע. כ'וועל שרייבן מען זאל מאכן מיט אלע הידורים, טאמער וועל איך שרייבן דארטן פאר עפעס אין א קליין דערפעלע עפעס א וועלדעלע דארט, איך וועל שרייבן אז מען זאל אזוי און אזוי טוהן און טאמער נישט נישט איז עס נישט כשר, נו האסט אונטערגעבראכן די קהילה, מוז מען זוכן א היתר. אונזער הייליגע רבי אין די תשובות האט אויכעט זיבן דערפער וואס איז געווען אין די גלילות פון סאטמאר, שרייבט ער דעי האט דעם פראבלעם, דעי האט דעם פראבלעם, דער טייך האט יענעם פראבלעם, אבער ער שרייבט נישט מען זאל עס צושפארן. ווייל ער האט געוואוסט וועט נישט האבן אן אנדערע מקווה, עס וועט נישט זיין גארנישט. ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן אז ס'איז דא א מקווה. די זעלבע אויך, ס'איז דא אין נתן סאה ונטל סאה. דער חתם סופר זאגט מען זאל מאכן לכתחילה ס'זאל זיין נאר א בור הזריעה. איי ס'איז נתן סאה ונטל סאה זאגט ער לית ליה מאן דחושש לשיטת הראב"ד. און אין אן אנדערע תשובה זאגט ער פונקט פארקערט. אבער מ'וועט מאכן א קוואל, דעמאלטס ווער ס'וועט עס מאכן, וועט מתברך, וועט געבענטשט ווערן ממקור הברכות. כ'האב געטראפן א אינטערעסאנטן בריוו דער חתם סופר איז געוואויר געווארן אז עפעס א איד האט געגעבן א מקווה בעילום שמו און ער האט עס זייער שיין געבויט, דער חתם סופר האט געוואלט דערגיין ווער דאס איז, און מ'האט אים אויסגעזאגט, האט ער געזאגט דעם איד איך וויל מיך מיט דיר משדך זיין אז דו האסט אזא מין השגה צו געבן א מקווה אזויפיל געלט אריינלייגן מיט אלע הידורים און מיט אלע באקוועמליכקייטן דו ווילסט נאך נישט מ'זאל וויסן ווער דו ביסט, וויל איך מיך מיט דיר משדך זיין, און ער האט זיך טאקע מיט אים משדך געווען. על כל פנים, למעשה דארף מען וויסן ווי דער חמור שטייט איין. און דאס איז דער חורבן וואס די סיקריקן מאכן דא אן. זיי מיינען אלעס וואס זיי זאגן איז גוט. ס'איז דא הונדערטער פרויען נאך לאגער וואס האבן נישט געקענט פארשוואנגערט ווערן ווייל די עס עס האבן געמאכט אויף זיי אסאך עקספערימענטן און זיי האבן געטוישט זייער סייקל מיט אלעם. איז געווען אין ארץ ישראל איז געווען טשעבינער רב א גדול הדור און ס'איז געווען א צווייטער גדול הדור ר' שלמה זלמן אויערבאך. און ר' שלמה זלמן האט מתיר געווען. אז מען זאל אריינלייגן א בדיקת אבר, עס ווערט געברענגט אין שולחן ערוך, מען לייגט אריין א שטיקל האלץ, א בליי וואס איז אזוי גרויס ווי דער אבר פונעם מאן, און מען זעט ווי די בלוט איז, די קנאים האבן זיך איבער אים גענומען אז ער האט צוריק געצויגן, איז געגאנגען טשעבינער רב האט ארויס געגעבן א בריוו און האט געשריבן, צי נישט צוריק דו ביסט א מורה הוראה, אין שולחן ערוך שטייט אזוי, איז דא סיקריקן זאלן זיי גיין אין דר'ערד אריין. א גאנץ ירושלים נערוון קראנקע מענטשן קיינמאל נישט געארבעט, יעדער האט אין זין געהאט יענעמס ווייב וויאזוי זי גייט אנגעטון, אריין געריסן אין יענעם, שטעלן זיך אויף משוגעים צוריק, פירן א גאנצע שטאט. סאו קומען זיי אן יעצט דא אז מען מעג גראבן די טויטע, ווען האט מען געזאגט אז מען מעג גראבן די טויטע? ווען שטערנבוך האט געזען אז מען רעדט פון מיליאנער דאלער, און מען האט אים געגעבן מסתם אפאר דאלער אין די טאש אויכעט, האט זיך מיישב געווען ס'וועט זיין גוט אזוי. צו די הלכה איז אזוי? זיכער אז נישט. כלל ישראל האט נאך פינף מיליאן דאלער מען זאל פארהיטן די פאר דירות. והא ראיה, יעצט האט געקאסט פאר מדינת ישראל האט סע געקאסט נישט פינף מיליאן דאלער, נאר די מלחמה האט זיכער געקאסט א האלבן ביליאן דאלער. אויסער דעם ס'נאך געשטארבן אסאך אידן, און ס'זענען געהארגעט געווארן אסאך אראבער אויכעט, פאר דעם גיימער אונז נאך באצאלן א פרייז, זארג דיך נישט. די אלע קליינע אראבערס האבן נישט טאטע מאמעס. די גייען גרויס ווערן, די האבן נישט וואס צו פארלירן, נאר אריינצוגיין אין די קעמפס פון די טעראריסטן, און נעמען זיך שיסן אידן. עניוועי, איז געגאנגען דער וואלעס, און ער האט פונקט דעמאלטס געשטאנען ווי מען גראבט די טויטע, און דער ג-ט אים געהארגעט. דאס איז סתם א קאואינצידענס? זיכער אז נישט. רמב ם זאגט, וואס טייטש לא תלכו עמי בקרי, די אלע תוכחות איז אם אויב עטס גיין מיט מיר בקרי, וואס הייסט קרי? קרי הייסט א מקרה. זיי זאגן עה ס'איז געשעהן אזוי, ס'איז פער צופאל געווען, מ'האט אויפגערעגט דעם אראבער, דאס האט א ריזן. יעצט לאמיר גיין ווייטער.
וועגן וואס איז געווען די גאנצע מלחמה? ווייל די אראבער האבן אריינגעגראבן אונטער דער ערד טונעלן. יעצט קודם וויל איך ענק זאגן, עטס געדענקט איך האב ענק אלץ געזאגט, מיט יארן צוריק כ'האב געפירט א מערכה קעגן די קלף, כ'האב ענק געזאגט מ'ברענגט עס אריין אונטער דער ערד, כ'האב ענק אויך געזאגט אז מ'ברענגט אריין בהמה פלייש מיט עוף פלייש, מען פארקויפט עס אין די גאסן פון ירושלים, און דאס איז אלץ נבילות וטריפות וואס מען הרג'עט און מען קוילעט עס אפ אין עזה און רצועת עזה, איך האב דאך ענק דאס אלעס געזאגט. יעדער, דא דעם משוגענער, ווי קען מען דורכפירן א קליינעם טונעל, טונעל, טול טונעל, ער האט געמיינט ס'איז א גריב פון א דייעמעטער פון דריי פיס און ס'גייט אריבער די גרעניץ, ס'הייבט זיך אן פון הייזער אינמיטן די שטעט, ס'גייט אריין ביז אין געגנטן אין ירושלים. ס'איז נישט צום גלייבן, כ'האב געליינט, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, אז איינע פון די בלאגס אז א פרוי האט געזאגט זי האט אלץ געהערט אזאלכע קולות מיט האקן יארן זי האט געוואוינט אין אשקלון, און יעצט האט מען געטראפן אז ס'איז געווען דארט א טונעל, מ'האט עקספלאדירט, יעצט ווער ס'האט די טמא'נע כלי זעהט ווי מ'האט עקספלאדירט די אלע טונעלן, און ס'איז נאך געבליבן, זארג דיך נישט, זיי מיינען זיי האבן אלעס פטור געמאכט, און מארגן גייט צוריק קומען נאך אפאר וואס מ'האט שוין געהאלטן אינמיטן בויען. ס'איז די גרעסטע אינדעסטרי, זאלט וויסן ביי א מלחמה, א איד האט מיר דערציילט וויאזוי ער איז רייך געווארן, איז אריינגעקומען אין א שטאט נאך די קריג, האט מען אים געזאגט דא האנדלט מען מיט דעם, דא מיט דעם, דא מיט דעם, דא מיט אזאלכע, פרעגט ער דאס אלעס איז מיר נישט וויכטיג, זאג מיר מיט וואס מען טאר נישט האנדלען, האט זיך גענומען האנדלען מיט וואס מען טאר נישט, דארט מאכט מען דאס געלט. די אלע טונעלן האבן גענוצט די אידן מיט די אראבער, די ישראלים די סוחרים מיט די אראבער די סוחרים פאר זייערע אייגענע אינטערעסן, אויף אריינצושווערצן עסן מיט אלע זאכן, יעצט וויל איך ענק פרעגן א קשיא, כ'וועל ענק פרעגן. דאס איז א קאואינצידענס? דאס האט נישט קיין שום מין ריזעמבלענס, דאס איז נישט מידה כנגד מידה, אז די טונעלן זענען געווען דארט ווי מ'האט אריין געברענגט אלע טרייפעס און דורך די טונעלן זענען די אראבער אריין געקומען שיסן און זיי האבן אויך ארויס געשאסן זייער ראקעטס פון דארט, סא וואס מיינט דער עולם? מ'דארף זיך נישט אמאל אויפוועקן? יעצט, לאמיר גיין יעצט ווייטער, דער אברהם וואלעס האט א שווער וואס הייסט יענקעלע חנן, יענקעלע חנן איז א רשע מרושע א שייגעץ אן עוכר ישראל אז ס'איז נישט דא זיין גלייכן, דער מענטש איז משמרת הצניעות אלע יארן און זיי ווייסן וואס דארטן איז פארגעגאנגען, איך בין געגאנגען דעמאלטס, איך האב זיי פארציילט וואס איז פארגעגאנגען אין שוויץ האב איך פארציילט פאר איינעם סאפראנאוויטש. אים האט נאך דער בית ישראל געשטעלט א גערער חסיד. איך האב אים געזאגט, מיין טייערער פריינט, קוק וואס דא גייט פאר, כ'האב בילדער. זאגט ער, ר' נחום, כ'האב מיטגענומען א א גערער אינגערמאן, ער הייסט פוקס, כ'ווייס נישט וואו ער וואוינט היינט פונקטליך, ער איז געווען ביי פייוויש מענדלאוויטש האט ער געהאלפן דארטן ארויס אין די מיידל סקול, און איך בין געווארן זייער בידידות מיט אים, אונז האבן מיר געכאפט אלע שייגעצשטיק פון פייווישן, ער האט געהאנדלט מיט טרייפות, ער האט געטון כל דבר אסור. אריינגענומען גוי'אישע מיידלעך, ער האט צוגעזאגט אז צו מגייר זיין, און געשריגן אויף ליובאוויטש אז זיי טוען דאס און ער וויל נישט זאלן עס טון, האט ער עס נארמאל אליין געטון, ס'איז נישט וויכטיג. בקיצור, איז האב איך אים מיטגענומען צו סאפראנאוויטש, איך געדענק, כ'מיין ס'געווען רחוב חגי ערגעץ, משמרת הצניעות, זאג איך אים סאפראנאוויטש קוק וואס דא גייט פאר, כ'האב פיקטשערס, איך ווייס, איך ווייס, פרעג איך נו פארוואס טוסטו גארנישט, זאגט ער ביסט משוגע? די עדה געבט מיר א צעטל אז איך מעג גיין נאך געלט, די מינוט איך גיי זיך שלאגן מיט די עדה דאס איז זייער שוויץ באד בין איך אויס קאפעליטש מאכער. דאס איז סאפראנאוויטש. יעצט לאמיר גיין צום צווייטן, חנן. איך קען נישט דעם מענטש, איך האב אים קיינמאל נישט געזען. ער איז א פארפוילטער קערל דורך און דורך אזוי ווי די גאנצע משמרת הצניעות. יעצט קומט ער אויף אמעריקע און ער שרייבט אריין דא אין אלע צייטונגען וואכנווייז. אז ער איז משמרת הצניעות אין ירושלים, און מען זאל נישט גלייבן נחום ראזענבערג וואס ער זאגט אז יענקעלע חנן האלט אז זיין האטליין איז וויכטיג און ס'איז גוט, מען זאל וויסן ס'איז נישט וויכטיג און ס'איז נישט גוט, ס'איז פיל מיט מנוולות און ס'מאכט קאליע די יוגנט. סא, אן גערעדט מיט מיר אן גארנישט. כ'האב מיך דערמאנט, ר' יענקעלע, ווען יענער מאל אין אנטווערפן האט ער געזאגט זייער א שיינע תורה. אברהם אבינו זאגט פאר שרה'ן, אז דו זאלסט זאגן אז דו ביסט מיין שוועסטער און ממילא העט מען מיר געבן מתנות. פרעגט ער א קשיא, ווי קענסטו דאס זאגן אזא זאך? מ'זאל געבן מתנות? אברהם אבינו האט דאך געזאגט אז ער העט נישט נעמען מחוט עד שרוך נעל, ווי גייסטו בעטן מתנות? די תירוץ איז אזוי, אברהם אבינו האט געהאט א פראבלעם, ער האט געוואלט זאגן יעדן אז שרה איז א שוועסטער, נו וואס העט ער זיך נעמען שרייען, העי דאס איז מיין שוועסטער, מ'וואלט זאגן דו ליגנער, דו עפעס גייט פאר אז דו שרייסט דאס איז דיין שוועסטער.

יענקל חנון הייבט אן ווי מאטל קראצט זיך מיטן לינקן הענט די רעכטן אויער. הייבט אן אזוי, דאס וואס נחום ראזענבערג האט געזאגט אז איך האב געזאגט, יענקל חנון שרייבט אז ער האט געזאגט אז ס'איז א וויכטיגער האטליין, דאס איז שקר. איך האב קיינמאל נישט געזאגט יענקל חנון האט עפעס געזאגט. איך קען נישט יענקל חנון. יענקל חנון איז ביי מיר א שייגעץ שבשקצים אזוי ווי די גאנצע משמרת הצניעות מיט סאפראנאוויטש, מיט אונזער משמרת הצניעות. ס'אלץ איין קליקע א באנדע סיקריקן חברה, הייבט ער אן מיט מיר און שטעלט מיך אריין אין די צייטונג. סאו יאנקעלע חנון איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו זעסט ס'איז יעצט געבליבן זעקס יתומים צו פינף יתומים, דו ווייסט אז די יתומים דארפן האבן מער שמירה ווי אלע קינדער, אפשר איז דאס א ווינק פונעם אייבערשטן אז דו זאלסט ארויסגיין פון דיין שייגעץ שטיק און פון דעם לאזן זנות אין ירושלים ווייל דו קריגסט אפאר טאלער, ווייל יעצט דארפסטו דיך נעמען וואטשן דיינע אייניקלעך, דו האסט א סיריעס פראבלעם. כ'ווייס נישט צו דו ווייסט עס, נאר דו האסט א פראבלעם, ווייל וואלנערעבל זענען יונגלעך און מיידלעך יתומים. פארשטייסטו א מעשה א חוצפה? שרייבט אריין אויף מיר אין צייטונג אין אמעריקע, ווער איז ער בכלל? וואס האט ער געטון פאר סאסייעטי אין זיין לעבן? גרויסער קנאי, יא. די מדינת ישראל האט געוואלט אנערקענען די קינדער אז מ'זאל זיי געבן סעד, ביטוח לאומי מיט די אלע זאכן, ווייל ס'איז דאך נישט דא נעבעך א טאטע וואס ער געווינט די פרנסה. איז בקיצור, ניין ער וויל נישט, ער וויל נישט נעמען פון די מדינה, ער וויל נעמען פון אונזער געלט, ווייל אזוי וועט ער קענען קומען שנארן און זאגן יעדן הע זעט איך נעם נישט פון די מדינה, איך נעם נישט פון די מדינה, לאמיך דיר זאגן זיי א חכם נעם פון די מדינה און נעם נאך ביי אונז געלט, קיינער דארף נישט וויסן יעדער טוט אזוי, סאטמאר טוט אזוי, יעדער טוט אזוי, יעצט האב איך נאר געוואלט וויסן נאך א זאך, ווען ס'איז געווען נעבעך דער אומגליק פון די דריי בחורים וואס מ'האט זיי פארכאפט איז געשטאנען אהרן, און ער האט געזאגט אז די עלטערן זענען שולדיג ווייל זיי טרעפן זיך אין א מקום סכנה. יעצט לאמיר פארשטיין, ר' אהרן, דו בויעסט יעצט אין גאולה בויעסטו א גאנצן בילדינג פאר אינגעלייט? ווי ווייט איז פון וואו ס'איז געווען די רציחה ביז וואו דו בויעסט? פינף גאסן אוועק, און דו ביסט שוין אין אלט ירושלים, ביסט נישט ווי מ'זאגט ווי מ'האט איינגענומען נייע פלעצער. און סאו וויל איך דיך פרעגן, דו ביסט נישט. שולדיג אין דעם אלעמען, און טאמער ס'וועט זיך מאכן דארט א רציחה איז דאס נישט זייער שולד, עס איז דאך אויך זייער שולד, ווי איז אפגעטיילט ווי מעג מען וואוינען און ווי טאר מען נישט וואוינען, און יעצט פארוואס קומסטו נישט ארויס אז שומרי אמונים תולדות אהרן זאלן אלע אוועק מופן, ווי זאלן זיי מופן? אויף קרית יואל, גיב זיי פלעצער, פארקויף נישט פאר פיר פינף הונדערט טויזענט דאלער א דירה. כ'ווייס נישט, איך זעה מ'האט געגראבן טויטע. כ'האב ענק געווארנט אז די טויטע וועלן זיך נוקם זיין, און וואס איז געשען? זיי האבן זיך אנגעהויבן נוקם צו זיין. מיינטס נישט אז דאס איז אזא סתם אזוי א דבר ריק, ס'איז ערנסט דער מצב. איר האטס געזינדיגט מיט די טויטע און הערטס עס אויף צו טון ווייל די טויטע וועלן זיך ווייטער נוקם זיין. יעצט, צוריק קומען דא צו די זנות פרשה. ווען א רב זינדיגט איז גארנישט געשען. האסטו דא דעם חיים האלפערן. מ'האט אלעס פארווישט, ס'איז געקומען א מיליאנער פריש-וואסער, כ'נעם א דיסקלעימער, און ער האט אויסגעלייגט גרויס געלט. און מ'האט אלעס פארווישט, מ'האט געסטראשעט, מ'האט באצאלט, מ'האט עס אראפגענומען פון פון גוגל און פון אלעס. די רבנים מעגן. איז געקומען דא דער אלי' מייזעלס, Eli Meisels, ער האט אפגעזינדיגט מיט די אלע מיידלען, ס'איז געגאנגען די בית דין אין טשיקאגא האט גובה עדות געווען און געהייסן אז מ'מוז צושפארן די אלע סקולס איז געקומען איינע א נייע בית דין אין ארץ ישראל, וואס איינס איז מנחם מענדל הכהן שאפראן אב בית דין. און נאכדעם איז דא ר' חיים זאב מאלענאוויטש ער איז א דיין, און נאכדעם איז דא צבי גערטנער אויך א דיין, און די חברה האבן אנגעהויבן צו פירן א מערכה קעגן דעם בית דין פון טשיקאגא, קודם האט מען געמיינט זיי ארבעטן מיט אבער למעשה האט מען געזען אז זיי זענען פארקויפט פאר דעם אלי' מייזעלס און זיי ווילן אז מען זאל אלעס צוריקשטעלן, זיי שרייבן אז קיינער דארף נישט ארויסגיין פון די סקולס. און ס'דא געלטער פון דעפאזיטס, טאטעס האבן געגעבן צען און פופצן טויזנט דאלער שוין פאר נעקסטן סיזען, איז דאס אלעס זאגן זיי מ'דארף עס אפילו נישט צוריק געבן, ס'איז מורא'דיג. יעצט למעשה, מענטשן ווילן וויסן צו איך געווין די מלחמה צו איך פארליר די מלחמה, איך וויל ענק זאגן, די מלחמה האט אין זיך פופציג אנדערע ענגעלס, ס'איז דא חיל הים, חיל האוויר, ס'איז דא אונטערדר'ערד, איין זאך האב איך געווינען, אז דער נאמען דעת תורה און דער נאמען אלעז דע רעבייס איז אזוי ביליג געווארן היינט דאס האב איך געווינען ווייל דאס האב איך אראפגעברענגט ברוך השם מיר זאגן רבנים, א רב, זאגט מען נאך מילא מען געט אים שוין נישט קיין קוויטלעך מען געט אים שוין נישט קיין געלט אויסצוהאלטן אבער עס האט געדארפט קומען יעצט פאר תשעה באב פלעג איך האבן צען פופצן צוואנציג שאלות פון ערנסטע שאלות צו מען מעג אויספאסטן צו נישט. קיצור, קיינער נישט געקומען, האב איך אפגעקאלט איינעם מיין ידיד, און כ'פרעג אים פארוואס קומסטו מיך נישט פרעגן די שאלות, זאגט ער וואס הייסט כ'האב אויסגעהערט נחום ראזענבערג'ס האטליין ס'איז א באנטש אוו לאו לייפס, האב איך געפאלגט וואס ער האט געזאגט, כ'האב געפרעגט דעם דאקטער, די דאקטער האט געזאגט איך טאר נישט פאסטן, און א גוטן טאג, איך ברויך דיך האבן מיין אינטערמידיעט, מען ווייסט זענען גארנישט זענען ליגנער זענען לאו לייפס זענען בלאף, און די זעלבע דא אויכעט. די גאנץ כלל ישראל די ליטווישע וועלט האבן אנגעהויבן צו זעהן אז שאפראנ'ס בית דין איז א ליגנער, זיי רופן שוין נישט שאפראן זיי רופן אים שקרן, און ער האט געפסק'נט מען דארף נישט צוריק געבן די געלטער, עס טוט זיך יעצט, האב איך אריינגעשריבן אין איינע פון די בלאגס בהמות וואס עטס זענט האטס נישט מיט בית דין גייטס גראד רייט עוועי און פיילטס א קלעס עקשאן לאוסוט, צוויי מינים. די מיידלעך וואס מען האט געטארטשט זאלן אים איינזעצן, נישט א קלעס עקשן לאוסוט אויף געלט, נאר טאקע אים איינצוזעצן, אין ארץ ישראל האט מען אים געבן אסאך יאר, און די אנדערע זאלן פיילן א קלעס עקשן לאוסוט, כ'האב געשיקט מיין טאכטער לערנען א סמ, כ'האב געמיינט מען לערנט אידישקייט, כ'האב געמיינט מען לערנט הלכות, דערווייל האט מען געלערנט, האט ער געלערנט אזוי. א מיידל פרעגט אים וואס מעגסטו זיצן מיט מיר פיר פארטאגס און טרינקען קאפי און מיך פאטשקען? האט ער זיי גענפערט אזוי, א פרוי טאר נישט האבן צוויי מענער, א מאן מעג האבן צען ווייבער אויך. איז במילא איז אזוי, ווילאנג דו האסט נישט חתונה געהאט מעג איך דיך פאטשקען, איך מעג פאטשקען מיין ווייב, צוויי ווייבער ס'איז גארנישט. טאמער אבער דו וועסט האבן חתונה געהאט דעמאלטס וועסטו נישט טארן גיין מיט אן אנדערן מאן. שפעטער איז זי געגאנגען נעמען כלה לעסענס, זי האט געזען אז זי איז געווען א נדה דאורייתא, האט זי געכאפט א נערוון בראך, און אזוי האט זיך עס אנגעהויבן. סאו זיי זעען שוין די גרויסע ליטווישע וואס זיי זאגן דעת תורה דעת תורה, זיי זעען אז די רבנים זענען בלאפערס און ליגנערס, און זיי האבן שוין ארויסגעגעבן א בריוו אז מען דארף נישט צוריק געבן די געלט און ס'זאל ווייטער אנהאלטן די סקול, געגאנגען די בית דין אין טשיקאגא זיי לאזן דאס נישט, ס'איז נישט קיין סאטמארע בית דין נישט קיין איצעלע פּימפּ וואס ער פירט דא אן די גאנצע זאך. איצעלע פימפ, ה. געווען די וואך בין איך געווען אויף עפעס א פלאץ און איצעלע פימפ האט א שוואגער ס'דא דיר דוד הויער איז זייער נישט געזונט, אינמיטן מאכן דעם טעיפ בין איך געוואויר געווארן אז ער איז שוין שבק לן חיים לכל חי ער זאל זיין א גוטער בעטער פאר יעדן. און איך בין אויך געווען דארטן אין דעם שפיטאל איינעם וויזיטן עס איז דא איינער איך מיין ער הייסט אהרן הויער געבט א שפיי אויף דר'ערד אין א פאבליק שול וואו איך ווען איך וואק אריין צו גיין שבת, דו ביסט א משוגע? ביסט דאך נאך אלץ איינגערעדט אז סאטמאר פירט די יונעווערס? ער האט ענק אזוי צו צושלאגן און צו צעפאטשט און אראפגעקוקט מיט די זנות וואס עטס האט אפגעטון מיט די אנדערע גניבות גזילות מיט אלעם געט ער א שפיי אויף דער ערד הער א מעשה ער גייט זיך באמאכן צו טון נא אזוי וועסטו נאך אסאך שפייען ווען דו וועסט האבן קינדער און אייניקלעך וואס זיי וועלן אראפגיין פון וועג וואטש און זע ווייל דו האסט נישט געשפיגן אויף מיר האסט געשפיגן אויף דעם מישן וואס דער אייבערשטער וויל אז מען זאל דא פארעכטן. די לאו לייף וואס דו ביסט. ער רעדט זיך איין ער איז דוד הויער'ס זון, דוד הויער'ס זון, מיינט ער ער מעג שפייען אויף יענעם. ס'איז געווען אין א פאבליק שול. אינטערעסאנט איז אבער געווען אז דער רב האט זיך דארט אויפגעשטעלט אז ער האט א נעפיו וואס ער איז אין מיליטער, האט ער געמאכט א מי שברך פאר צהל. דעמאלטס איז ער נישט ארויסגעגאנגען שפייען. ס'איז אזעלכע קורץ קעפיגע מענטשן. וואלסט געדארפט כאטש ארויסגיין? מאכסט פאר צהל? צהל איז בעסער ווי נחום ראזענבערג, הא? עניוועי. איך דערמאן זיך, ער האט א שוואגער, דאס איז איצעלע פימפ'ס ברודער, אן עלטערע ברודער, פלעגט אלץ קומען דארט וואו איך דאוון, אין בית יעקב אוהב שלום, פלעגט מיר אלץ מסביר זיין, זיין ווייב איז זייער גוט מיט מיין שוועגערן, און אהער מיט אהין, און מיש מיט קאשע פרעג איך נו וואס ווילסטו? איצל פימפ האט נישט געפאטשט זיין טאטן אין שפיטאל, ער האט יא געפאטשט, מען דערציילט אן איידעם ער האט דערלאנגט פאר ר' חנוך שלום'ן א פראסק אין שפיטאל, חנוך שלום האט אים געזאגט וואס קוק ביסט אין שפיטאל קראנק, האט ער אים גוט דערלאנגט א פראסק, ער האט געזאגט ער זאל זאגן יא כ'טו תשובה, האט ער אים נאך דערלאנגט א פראסק, איז ער געקומען זאגן איך זאל עס אראפנעמען, ער האט יא געזאגט נישט געזאגט, לאז אפ, דאס איז חברה לאולייפס, ער האט געמיינט ער וועט מיך קומען קאנטראלירן, סא זאג איך אים א כלל, און אז דיין ווייב איז גוט מיט מיין שוועגער איז וואס. עס איז א בית דין דא אין די סטעיטס, מען האט מורא פאר יעדן, דער טשיקאגא'ער בית דין זאגט נאכאמאל מען זאל ארויסגעבן יעצט א בריוו, יעדער איז מחיוב צוריק צו באקומען דאס געלט, און קיינער טאר נישט שיקן אין קיין איינע פון די פיר סקולס, די שרייבן האבן מיר גביית עדות געווען. אז די גאנצע סטעף האט געוויסט און זיי האבן מיטגעארבעט ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר די פאר טאלער צו פאר די פאר לירות די שקל וואס זיי באקומען ס'איז אנבעליוועבל ווי שמוציג כלל ישראל זענען און ווי שמוציג די מנהיגים זענען רחמנא לצלן און מען נעמט זיך שלאגן יעדער נעמט זיך שלאגן זיי האבן מיך אפגעקאלט יעצט איך ווייס ער איז א שוכן עפר און איך ווייס ס'איז דא צוויי אלמנות ס'איז דא א ווייב אן אלמנה און א מאמע אן אלמנה און איך זאג ענק נאכאמאל אונז עמיר זיך שלאגן ביז מ'עמיר ענדיגן די מלחמה. עס וועט ווערן קלין. חזקי' ראזענבערג האט מטמא געווען א סאך קינדער אין קליינער, כ'האב אים אלץ געזאגט מוסר, און כ'האב אויך געזאגט פאר דעם שייגעץ דארט איז דא א רב וואס האט אויך מטמא געווען קינדער, דאס איז חיים דוד כצנ'ס ברודער, זישע כץ האט מטמא געווען קינדער, און חזקי' האט א שוואגער וואס ר'האט נישט קיין קינדער, וועגן דעם ווייל ער וואוינט מיט בחורים, ער פלעגט ארויסנעמען די בחורים אין וואלד, ער הייסט וואלנער. און ווייל ער איז קרוב למלכות איז ר' יידל'ס משפחה, מעגן זיי טוהן וואס זיי ווילן. נו יעצט הער איך מ'האט אפגעקויפט עפעס א באנגעלאו צו א ראוד און מ'האט געגעבן א נאמען נאך חזקי. פשי ס'וועט אים זיין א מורא'דיגע עילי נשמה. ווייסט וויפיל מענטשן האבן מיך אפגעקאלט וואס א רשעות דאס איז? יעדער ווייסט וואסערע חזיר ער איז געווען, זיך אנגעטרינקען דא, ער האט ליב געהאט דעם ביטערן טראפן, ער האט געהאט אן אייגענע מקווה, און ער האט גענומען אראפ דארט קינדער און בחורים. פרעגט מיך איינער ווען וועט די מלחמה זיין פאריבער זאג איך אים ווען אזאלעכע שייגעץ שקצים וועט מען שפייען פוי אויף זיי און נישט מ'וועט נאך געבן נאמען פון מוסדות אויף זיי. ס'איז דא דא א איד א דאקטער א גרויסער דאקטער ער איז געווען מאלעסטעד ביי די עלף יאר און ביי די פערצן יאר אין נר ישראל אוו באלטימאר ער איז געווארן א סייקאלאדזשיסט ווייל ער ער קען נישט נעבעך חתונה האבן ער איז שוין באלד פערציג איז ער אראפגעפארן זעהן דעם רבי נובערג האט ער געהייסן און ער האט אים פארציילט כ'האב געזאגט ראביי נובערג וואס זאל איך טון? זאגט ער זאלסט זיי ביידע ארויסווארפן. איז איינער האט נאך געלעבט האט ער אים גראד געלאזט רופן האט אים געזאגט די האסט נישט וואס צו זיין אין נר ישראל. קודם האט ער געזאגט די טארסט נישט קומען אין שול האט אים יענער געזאגט און וואס איז מיט די מקווה און וואס איז ביינאכט אין וואלד האט ער געזאגט די טארסט נישט זיין מער אין נר ישראל מוזט גיין. שוין דער צווייטער זאגט ער לעבט שוין נישט. איז ער אריינגעקומען דאווענען האט ער געזען א גרויסע מצבה וואס דארט שטייט. דאס איז געווען א מלמד האט מרביץ תורה געווען דא דרייסיג יאר האט ער אים געזאגט דער מאלעסטעד מענטש זאגט אים אזוי אדער שרייבסטו צו און האט אויך מאלעסטעד קינדער דרייסיג יאר אדער נעמסטו אראפ די מצבה האט ער אראפגענומען די מצבה ביי אונז איז אזא הפקר וועלט מען האט טאקע נישט אינזין יענעמס געפילן דו ווייסט וויפיל מענטשן פלאצן דא ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען נישט קיין שידוכים טוהן ס'איז דא מענטשן וואס זענען קראנק חזקי האט געמעגט טוהן אלעס ווייל ער איז געשטארבן איז שוין אלעס הותרה רצועה? איז ער טאר א נייער צו טון מיט אלמנות אלמנות? ער מאכט אז די חברה זאלן נישט האבן קיין אלמנות מיט קיין יתומים דעם קיינמאל נישט חתונה האבן צו דאס זיי האבן שוין געמאכט זנות מיט גויטעס א חוצפה און אן עזות וואס א גרעסערע נואף וועט מען אים ארויפשטעלן העכער ברוך מרדכי לעבאוויטש'ס קינדער האבן געגעבן אן ארון קודש און מען האט עס ארויפגעשטעלט ביי דוד לייכנשטיין. דעם בוהושטין. ס'מוז זיך אויפהערן די גארביטש, אונז קען מיר דאס נישט מער אדורכטראגן. בקיצור, איז חיים האלפערן מעג טון וואס ער וויל, ער איז א רב קען ער טון וואס ער וויל. יעצט, אלי' מייזעלס קען אויך טון וואס ער וויל, ער וועט נעמען א בית דין, און בית דין וועט זאגן דעת תורה, און מיט אהער מיט אהין. עניוועי, ס'איז דא א בריוו פון איינע פון די רבנים וואס זיי שרייבן, צוויי מיידלעך זענען ארויס לתרבות רעות, זענען ארויס לתרבות רעות ווייל זיי האבן געזען אז די רבנים פירן זיך אויף ווי די נידריגסטע סקאם אויף די ערד. ס'איז דאך אזא מין חילול השם, פארוואס ווייל יענער איז א רב מוז מען אים בעקן עליע מייזעלס ווייל ער האט אפאר טאלער? וואס איז דער דזשאוק פון דעם אלעם? וואס מען וויל יעצט באהאלטן אלעס אז ס'איז גארנישט געשעהן? ס'איז יא געשעהן! איך ווייס אין די גוי'אישע וועלט מען כאפט איינעם ער טוט עפעס נישט עטיקל מוז ער רעזיגנירן, ס'איז געווען דער פרעזידענט האט זיך געשלאגן מ'האט נישט געוואלט אז ס'זאל הייסן אז קאנגרעס אימפיטשט אים, בקיצור מ'האט אים געלאזט ער האט פארלוירן זיין פענטשען, יו קענט דזשאסט גאו און וואלק עוועי פראם דיס, יו דיד איט יו טעיק ריספאנסעבילעטי. און דא ביי אונז וועט מען אים נאך געבן שיינע פאזישענס, שיינע טייטלס, מען וועט אים נאך לייגן לעבן רעבן זכרונו לברכה, און זיי וועלן נאך אראפגיין אין די היסטרי, גרויסע רבנים, חזירים, נואפים. נאכדעם איז מען געגאנגען און מען האט גענומען, מען האט ארויסגעשטעלט א בריוו פאר די מיידלעך אז ס'איז אלץ לשון הרע, מען האט אים געלערנט אלע יארן מען טאר נישט רעדן לשון הרע, וואס הייסט ס'איז לשון הרע? דו ליגנער דו, דו נוצט דאך אויס דעם חפץ חיים פאר שייגעצשטיק. איך האלט אז ס'וואלט געדארפט קומען איינער, און איך האב אפילו א ספאנסער פאר דעם. מ'האט מיך אנגעקאלט אז ס'איז דא א ספאנסער פאר דעם, מ'זאל ארויסגעבן דעם חפץ חיים הלכות לשון הרע וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט פאר מאלעסטערס, געבטס ארויס דעם אמת, וואנס ענד פאר אלל, לעט איט קאם אוט, לאמיר זיך נישט באהאלטן אונטערן חפץ חיים, חפץ חיים זיצט אין הויעכע הימלען ער האט געמאכט אזא מין גוטן דזשאב קעגן לשון הרע, ענד ליטל דו יו נאו אז ער זיצט נעבעך איינגעלייגט אין דרערד, ווייסט פארוואס? ווייל מ'נוצט אויס זיין ספר אויף שלעכטס, ס'העז טו סטאפ! אויפנעמען איינער זאל ארויסגעבן חפץ חיים. אויף הלכות לשון הרע, פאר מנוולים, חזירים וואס זיי טוען ברבים מכשיל זיין קינד, בכלל דער קליימער שול איז די ארגסטע שול וואס איז דא, דארטן האט מען נאך נישט קיין ווידיאו, מען האט יא נאר מען נוצט עס נישט, מען קען נאך דארט טון אלע מיני חזירייקעס, ס'איז דא אפאר משוגעים פירן עס, פארוואס? ווייל זיי ווילן ווייזן נחום ראזענבערג גייט נישט געווינען. דו טיפש דו, איך וויל נישט געווינען, דו פארלירסט דעם עולם. פרעג איך איינעם פארוואס דאווענסטו נישט אין קליימער, זאגט ער ביסט משוגע, ס'איז געווארן א קאמוניסטישע רעזשים, ווער ברויך עס היינט האבן? היינט זוכט מען נישט די זאכן, מען טוט דארט וואס מען וויל, קען קומען אזא שטערן, זיין מנהל ביי קינדער, ער האט געפ, איך האב געהערט ווי ער האט געפרעגט קינדער די גרעסטע סארט מניוולת, עס אלעס מעג מען? ווען ס'איז געווען די מעשה אין חומש וואס מען האט געשיקט די מרגלים וואס זיי זענען געווען נשיאים. האבן מוציא געווען דיבה אויף ארץ ישראל, פארוואס האבן זיי מוציא געווען דיבה אויף ארץ ישראל, ווייל זיי האבן געוואוסט די מינוט אז מ'וועט אריינקומען אויף ארץ ישראל זענען זיי אויס נשיא, האבן זיי געקלערט זאלן אלע אידן שטארבן אין מדבר און אונז גייען מיר נישט פארלירן אונזערע נשיאות, ס'איז די זעלבע דא דא מיט אלע מנהלים, מיט די אלע פירערס, מיט די מלמדים, זיי ווילן נישט פארלירן זייערע נשיאות, הייבן זיי אן מיט לשון הרע'ס און ס'איז אהער און ס'איז ליגנט, אקעי ליגנט קען מען שוין נישט זאגן, ס'איז שוין נישט, ברוך השם דאס איז אויכעט, מיר וויסן צו אונז געווינמער צו אונז פארלירמער. ווען דער מייזעלס האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט אז אלע מיידלעך זאגן ליגנט, נארמאלערווייז פאר נחום ראזענבערג'ס האטליין וואלט מען געגלייבט פאר ראביי מייזעלס, יעצט האט מען געגלייבט פאר די קינדער. מען דארף טשענדזשען איבעראל די גאנצע הנהלות, איבעראל ווי ס'איז דא נאר א שטיקל שמץ לעז דארף מען זיי ארויסווארפן, און מען דארף אנהייבן צו האבן א קלין קאמיוניטי. יעצט וויל איך רעדן נאך אביסל, דער עולם. האט משוגע געמאכט די רבנים אז די אינטערנעט איז די פראבלעם, ישראל האגער אין ארץ ישראל, און איך הער זאגן אז אין מאנסי איז אויך דא איינער ער הייסט שנעבאלג, זיי האבן געזאגט פאר די ווייבער אז טאמער דער מאן האט א אינטערנעט צו ער האט א סמארטפאון זאלסטו נישט גיין אין מקווה, און איך הער זאגן אז דער שנעבאלג האט געהייסן גאר אז מ'זאל זיך גט'ן פונעם מאן. וואט א סעלושען. כ'האב ענק געזאגט אמאל איז געווען אין אסטראליע איז געווען עפעס א הייוועי וואס איז געפארן מיט זייער א גרויסן בארג ארויף און אראפ מיט א קורב און כמעט יעדע קאר איז דארט האט זיך אויסגעגליטשט און מ'איז אדער געהארגעט געווארן אדער קראנק געווארן געווארן פארוואונדעט זיך מיישב געווען אז זיי האבן געבויעט א שפיטאל און א בית החיים לעבן דעם קורב ס'איז א וועג צו סעטלען די פראבלעם ביסטו טויט איז אין בית החיים ביסטו לעבעדיג ביסטו קראנק איז אין האספיטאל אזא משוגעת דאס פאררעכט די הייוועי. עניוועי, דער ישראל האגער איז דאך א באמת א בהמה בצורת בהמה, נישט קיין מענטש אויך נישט, ער זעט נישט אויס ווי א נארמאלער מענטש, ער איז אזא צודרייטער, ער קען טוהן אזא זאך? כ'וועל דיר דערציילן נאכאמאל, חזקאל רוט האט א ברודער וואס ער האט דא א וועדינג האל, און ער פלעגט מאכן חתונות שבת ביי גוים, האט מען אים גערופן פון קהל ייטב לב, אז אויב ער שפארט נישט צו, דעמאלטס וועט מען נישט לאזן קומען דאווענען, ער האט נישט צוגעשפארט, א חודש שפעטער רופט מען אים, מען האט אים געגעבן א צעטל דריי חדשים טאר ער נישט קומען דאווענען. און סא, זאגט ער, בהמות וואס איר זענט, איך וויל דען קומען דאווענען? איך וויל דאך שלאפן שבת אינדערפרי. איך קען דאך נישט זאגן פאר מיין ווייב מיט די קינדער מיט די אייניקלעך אז פארוואס איך שלאף, איך מוז דאך גיין דאווענען. איז אז דו געסט מיר א צעטל געב עס כאטש דריי יאר, נישט דריי חדשים. ישראל האגער, דו פערד דו, איר זאגן די מיידל אז זי זאל נישט גיין אין מקווה, דער מאן מיט איר וואוינען אן א מקווה. און דער אנדערע בהמה דארטן דער פון מאנסי, ער הייסט שנעבאלג, אויכעט א משוגענער, איר זאגן זי זאל זיך גט'ן? ער געט איר גערן א גט. ס'איז דא א שטוב מיט זעקס זיבן קינדער, ער קען עס נישט טראגן עניוועי, ס'איז אים גוט שווער, כל זמן ס'איז נאך דא אביסל ליבשאפט האט ער נאך וואס ס'האלט זיך צוזאמען, דאס ביסל אהבה ואחוה ושלום ורעות מיט אביסל וואס מ'טוט תשמיש האלט עס צוזאם, תשמיש איז אזוי ווי די גלו אויפן סטעמפ וואס ס'האלט עס צוזאם מיטן ענוועלאופ, אז דו האסט דאס אויך נישט ברויך ער זי נישט האבן, דו פערד וואס דו ביסט מיט דעם גייסטו שטראפן און שלאגן אידישע טעכטער, און די גאנצע מלחמה איז געווען אזוי, די גאנצע אינטערנעט מלחמה, די קידושין איז נישט קיין קידושין אויב דו האסט א סעלפאון, ביסט נישט כשר לעדות, ביסט נישט אהער ביסט נישט אהין, רבנים טייערע זענט איר טאקע אינגאנצן משוגע? צו די סיקריקים דרייען אייך אזוי אן אז איר ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט אייך? איר זענט דאך נאך ארגער ביי היטלערן און גלות ווי אונזערע עלטערן זענען געווען ביי די צווייטע וועלט מלחמה, איר זענט טאטלי אף אוו יור קאטען פיקינג מיינד! איך זאג אייביג, לעקטראניקס איז די פראבלעם, אפילו ווען דו האסט א סעלפאון וואס האט. א הכשר, וועט זעהן א מאן און א פרוי זיצן אין א פארק, הי-הי, די קינדער זענען שוין לאנג ארויס פונעם פארק, קליינע קינדערלעך, ער זיצט מיט זיין פאון, זי זיצט מיט איר פאון, ס'איז ממש, ס'איז אנבעליוועבל וואס ס'איז געווארן, ס'איז אנבעליוועבל, אמאל פלעגט מען ארבעטן אין אמעריקע אכט שעה א טאג, היינט ארבעט מען פיר און צוואנציק שעה, יעדער נעמט אהיים די ארבעט און אלעס איז אויפן אינטערנעט. די לעקטראניקס איז די פראבלעם, און מ'דארף אנהייבן צו לערנען דעם עולם לעקטראניקס, אז מ'טאר עס נישט טון. און מען דארף אפגעבן גענוג צייט אינדערהיים פאר די פרוי און פאר די קינדער, אבער נעמען סטראשען יענעם נישט צו לאזן אין מקווה, איז דא א צעטל דארטן ביי די מקווה אז מען טאמער מען האט די מין כלים זאל מען רעדן צו די בלנית און צו די פרוי וואס זי קוקט זיך אום, און זי האט מען אנגעזאגט זאל נישט אראפ לאזן די ווייב אין די מקווה. זי קומט אהיים, זי זאגט פארן מאן, ליסן, ס'איז אלעס גוט געווען, און א גוטן טאג, און דאס ערשטע מאל בייסט עס, און דאס דריטע מאל ווייסט מען שוין נישט אנדערש, מיט דעם שפילט מען זיך ארום? באמת, איך האלט אז מ'דארף נעמען דער דער שרול האגער, מ'דארף פשוט נעמען פון אים א DNA. רבי חיים מאיר'ל איז געווען אזא פיקח עצום א קלוגער איד, ווי קומט צו אים אזא אייניקל אזא בהמה, ווען א בהמה האט געט בירט איז נישט אזא בהמה ווי דער בהמה. און די זעלבע מיט די געי שנייבאלג פון מאנסי, איטס אנבעליוועבל וואטס העפענינג מיט כלל ישראל, און נו וואונדערטס ענק פארוואס יעדער גייט אוועק פון אידישקייט, דאס איז אידישקייט? הע! דאס איז סאדאם חוסעין! משוגע! און זארג דיך נישט, כ'האב שוין געזאגט, די רבנים האבן באנגעלאוס מיט זעקס צימערן אז אלע קינדער מיט אייניקלעך זאלן קענען קומען, יעדער זאל זיך ענדזשויען, מנשה מאד נופך, ער זיצט אויפן רייט אויפן פרוי יעדע נאכט, צו עס איז ריין צו נישט, הי דאזענט קעיר, ווען נישט האט ער א זכר. כ'האב געבעטן אז מען זאל קינות, כ'האב ארויפגעשטעלט א שטיקל שמועס, איינער בעט אז זיין חבר'ס קינד זאל האבן א רפואה שלימה, מען זאל זיך נישט ארומשפילן מיט די קינות, אינמיטן שפ אינמיטן זאגן קינות זאל מען זיך נישט שפילן מיט די סעלפאון, כ'האב ארומגעשיקט שליחים, איך וויל אייך זאגן אין יעדע שול איז געווען מענטשן וואס האבן זיך ארומגעשפילט דערמיט, אין די גרויסע שולן, אפילו אין פאפא, אפילו אין וויזשניץ, איז געשטאנען אין קראל אינדרויסן, און ער האט מיר געזאגט ער האט געזען ווי איין יונגערמאן שיקט פארן אנדערן יונגערמאן פארנאגרעפי אום תשעה באב. ער פאסט, אבער ער מוז קוקן אויף פארנאגרעף. די גמרא זאגט, אמר רבי מהלעל, ווען איך וואלט געקענט וואלט איך מבטל געווען אינגאנצן דעם ענין פון חול המועד, ווייל מענטשן פוסטעווען אפ און מען ארבעט נישט און מען לערנט נישט און ס'איז אן אומגליק. כ'וועל ענק זאגן מיט אזא תשעה באב וואס עטס פירטס אפ, כ'ווייס בכלל נישט וואס האט דער אייבישטער פון דעם, עטס האלטס אז דער אייבישטער גייט נאך אזא אויפפירעכץ בויען די בית המקדש? וועל טינק טווייס. איך געדענק ווען איך בין נאך געווען א בחור מיט א אינגערמאן, און עלטערע אידן, מ'האט געוויינט, ס'האט געדויערט דריי, דריי א האלב שעה, היינט הער איך ס'דויערט א שעה און פופצען מינוט, מיט דעם ווען מען פינישען די גאנצע זאך. וואט א שעים! און ווער וויינט, ווער ווייסט וואס מען זאגט דארט, און דער אמת איז ווייל מען ווייסט נישט וואס מען זאגט האט מען נישט קיין חשק צו זאגן, ווייל מען זאל לערנען די קוריקולום וואס מען לערנט ביי די מיידלעך, פאר די בחורים, און ווען זיי וועלן אויפוואקסן און זיי זיין יונגעלייט, וועלן זיי קענען וויסן די עשרה הרוגי מלכות וואס דארט טוט זיך אפ, און וויפיל טויזענטער און צענליגע טויזענטער הרוגים ס'איז געווען און מ'האט געהארגעט במקדש השם כהן ונביא, און דאס בלוט פון זכריה'ן האט געקאכט. יעצט ווען וועט זיין די מלחמה פאריבער? ווייסט עטס ווען? אז עטס וועטס מער נישט בעקן די חזירים? עטס האטס א פראבלעם אז ס'איז רעבישע קינדער? יו העוו טא געט אוט אוו דיס פראבלעם. די ליטווישע וועלט בעקט שוין נישט די חזירים. עליע מייזעלס בעקט מען שוין נישט. ס'איז שוין אנדערע צייטן. די בתי דינים נעמען זיך היינט אן פאר די צובראכענע קינדערלעך זיי ווילן נישט זאלן אראפגיין פון וועג. יעצט ענקער בעקן איז אויך אויף א משוגענע וועג מיט דעם מאכן א ספר תורה לעילי נשמתו מיט געבן א גאס לעילי נשמתו האט מען געגעבן פאר ר' יודל'ען א גאס אז ווען איינער איז הוגה את השם באותיות איז ער חייב מיתה. דאס ווארט יהודה איז כמעט אזוי ווי הוגה השם באותיות ודי למבין. ס'איז דא די וויטנעסעס, איך וויל נישט ארויסזאגן דעם נאמען ווייל דאס איז טאקע הוגה השם באותיות, סאו ס'וועט האבן א גרויסן תיקון ר' יודל אז ס'וועט הייסן יהודה ראזענבערג. און ווען ס'וואלט געהייסן דזשודא וואלט שלעכט געווען? און אז ער האט א גאס אין דארט אין אפסטעיט וואס מיט דעם האט ער אן עליה? אן עליה האט ער מיט דעם? ער האט אן עליה וואס ער האט געטון מצות און מעשים טובים. ער געט א באנגעלאו אין א גאס א נאמען, אויך מיט דעם האט מען אן עליה. דו ווילסט פאררעכטן וואס ער האט פארדארבן? די ערשטע זאך ווארף ארויס דיין גאנצע משפחה אלע חזירים. איך וועל דיר געבן א ליסטע ווער זיי זענען, און נאכדעם געב העלפ פאר די חברה, ס'איז דא מענטשן וואס זיי זיי דארפן העלפ, ס'איז דא וואס זיי קענען נישט קיין שידוך טון, זיי וויינען צו מיר, זיי האבן אויפגעוואקסן אינאיינעם אין קליימער, איך בין שוין געווען א אינגערמאן אבער זיי זענען געווען יונגע בחור'לעך, איך וועל דיר ארויסגעבן די ליסטע, איך האב נישט קיין פראבלעם, נאר דו ווילסט דאך עס נישט הערן, ביסט דאך נישט די טשיקאגא'ער בית דין, ווייל דו ווייסט ס'וועט קאסטן א פרייז, איז בעסער צו זאגן ס'איז גארנישט געשען. אה יענער גייט אוועק פון אידישקייט און ער גייט אוועק פון די נארמאלן סדר החיים. הו קעירס? נא נא נא נא נא יו העוו טו סטארט סטרעטענינג אוט ווייל די וועלט טשענדזשט די עטיטוד. יעצט איז דא איינער וואס איז געקומען פון ארץ ישראל וואס ער איז געגאנגען אויף נייעק פון מאנסי ער איז געקומען דא נאך געלט און ער איז אריין אין א א ברעקפעסט שאפ דארט איז דא א וועיטרעס און ער האט זיך געכאפט ווי מען טאר נישט מיט ביידע הענט געכאפט ווי מען טאר נישט זי האט זיך גענומען שרייען ער איז אנטלאפן זי האט גערופן די פאליס און ער איז נעלם געווארן. מען איז געגאנגען, מען האט ארויפגעלייגט די בלאג, זי האט עס ארויסגענומען פון די פלאץ ווי זי ארבעט, ארויסגענומען די פילם, און די פאליס זוכט אים, ער הייסט געפנער, ער איז געקומען דא נאך געלט, ער איז פון ארץ ישראל, ער איז א וויזשניצער חסיד. עטס מוזט ענק אנהייבן צו סטאפן די גארבידזש, וואס האט ער געמיינט? ער האט נישט געוויסט אין ניו יארק איז דא איבעראל א ווידיאו? און ווען נישט וואס איז דאס מיידל צו אים? זי איז מסתמא פארהייראטע אדער זי האט א בויפרענד, וואס דארף זי דיך האבן, אן אלטן גראבן פערד, קוקט אויף די פיקטשער וויאזוי ער זעהט אויס. און איך בעט דעם עולם געטס אים נישט קיין געלט און לאזטס אים נישט אריין אין ערגעץ ווייל ער איז א מניוול און אין די עירפארט גייט מען אים נישט ארויסלאזן ער גייט זיין סטאק דא ער וועט מוזן זיין באהאלטן אזוי ווי דער דער וואלצער פון קוממיות. יעצט איז געווען יעצט אן ארטיקל אין ניו יארק טיימס וועגן די קעמפס אז מען האט נישט קיין ספארט מיט אלעם עטס מוזטס ענק אויסלערן איין זאך סעקשועל אביוז. קענט עטס מער נישט געווינען ווייל יעדער רעדט היינט, קיינער האט שוין נישט קיין מורא, יעצט האמיר אזויפיל דראפאוטס אז זיי זאגן שוין אויס דעם אמת, און ספארטס קענט עטס אויך שוין מער נישט אוועקמאכן ווייל די גאווערמענט געבט פאר דעם גרויסע געלטער, און סקומען אריין געלטער פון אידישע ארגאניזעישאנס, און קיינער טאלערירט נישט אז די קינדער זיצן אן א ספארטס. כ'האב ווען געזאגט, און ס'מוז נישט זיין בעיסבאל און פוטבאל, ס'קען זיין קעמפינג, איך בין געווען א מלמד אין קעמפ, כ'האב משה שטאובער האט געהאט א קאנטרי, מיך גענומען צו זיין מלמד, כ'בין געווען דעמאלטס שנה ראשונה, און יענקי. יענקי דער וואס איז א סייקייטריסט, יענקי שטאובער, געדענקט נאך ביז היינט וויפיל סארא פיינע מלמד כ'בין געווען. יעדער האט געקענט, כ'בין געווען איין מלמד כ'האב געהאט קינדער פון דרײַ יאר ביז פֿערצן יאר, און איך האב געקויפט קאמפעסעס, מ'איז אריין אין וואלד, כ'האב זיי אויסגעלערנט וויאזוי מ'קען נישט פארלוירן ווערן אין א וואלד, העי דערס סאו מאטש טו דו, פאר בעיסבאל און נאך בעיסבאל, ס'דא. אזא ארגאניזעישן וואס ס'הייסט גערל סקאוטס און בוי סקאוטס, זיי געבן ארויס דיקע ביכער וויאזוי מ'זאל האלטן די קינדער ביזי מיט אלעם, וועלטס ענק אויס פון דארטן פופציג פראדזשעקטס, ס'איז אנבעליוועבל, יו העוו טו סטארט ליווינג אפ טו די מאדערן ווארלד, ווייל די היינטיגע קינדער זעהן וויאזוי די מאדערן ווארלד זעהט אויס און זיי וואקסן נאך. שוין, און יעצט געב איך ענק אביסל גוטע נייעס אויכעט, ס'איז דא א נייע דראג וואס מ'נוצט שוין סינס טווענטי טען, און דער דראג איז קעגן עיטש איי ווי און קעגן עידס, הע הע, עטס וועט שוין באלד קענען אנהייבן צו זינדיגן. הע הע, א מחיה, וואס? דער אייבערשטער וועט שטראפן מיט אזאלעכע אנדערע זאכן אז ס'וועט זיין א שרעק. פֿופֿציק טויזנט נייע אינפעקשאנס קומען אריין יעדעס יאר. ס'איז געמאכט יעצט עפעס א נייע מין פיל וואס ס'טעסט זיך אויס שוין גאנץ גוט, קאסט בערך דרײַצן הונדערט דאלער א יאר, ס'הייסט TRUVADA. זיי זאגן אז ס'איז נײַנציק פראצענט עקירעט. סאו רבותי, עטס קענטס שוין גיין זינדיגן. אזוי וועסטו אפהרגענען דיין ווייב מיט די קינדער. נאר, יעדעס מאל עס געשעהט אזא נייע זאך, שיקט דער אייבישטער א נייע קראנקייט. ווען מען האט שוין אנגעהויבן אויסצוטרעפן א רפואה פאר קענסער, האט דער אייבישטער אריינגעשיקט עידס. דער אייבישטער איז באלעבאס אויף די וועלט. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, אז ס'איז דא איינער האט אויסגעטראפן אזא קעמערע וואס מען לייגט ארויף אויפן מענטש, און מען ווייסט פונקטליך ווי ער איז. מען קען עס נוצן פאר קינדער אין סקול. כ'האב יעצט געזעהן אין איינע פון די בלאגס אז זיי פארלאנגען אז די פאליס זאל מוזן האבן אזאלעכע קעמערעס אויף זיך, ס'האט זיך אוודאי געהערט וואס ס'איז געווען, ס'איז געווען א מענטש וואס ער הייסט עריק גארנער, דעם מענטש האבן די פאליס אראפגעלייגט אויף דער ערד, זיי האבן אים געטשאוקט, למעשה איז ער געשטארבן נישט דעמאלטס, ער איז געשטארבן אביסל שפעטער. בקיצור ס'איז געווארן א גאנצע מלחמה און שארפטאן איז ארויף און ער האט זיך אנגעהויבן ארומצורייסן מיט די גאווערמענט און ער זאגט אויב מ'וועט נישט ארעסטן די פאליס עט זיין א פראטעסט וואס עט אדורך גיין די ווערעזאנאו ברידזש פון סטעטן איילענד דארט איז עס געשען. למעשה אונז דארף מען זיך אויסלערנען פון דעם אונז דארף מען אויך אזוי טוהן קעגן די פעדעפיילס אונז דארף מען זיך לאזן דא פון דעם נייעם דיסטריקט אטורני. ס'איז א דזשאוק זיין גאנצע זאך. יאסעלע פרידן האט ער נישט איינגעזעצט נישט ווייל ער האט געכאפט פיקטשערס אינעם קאורט און אויכעט נישט דער וואס האט אנגעמאקלט דעם גוי וואס די שומרים האבן אים אנגעמאקלט מען האט איינגעזעצט הער איך איינער וואס איז אינגאנצן נישט דארט געווען. ער גייט די זעלבע ווי טשארלס היינס נאר ער האט ס'האט געטוישט אן אנדערע מענעדזשמענט ווי מ'זאגט אויף ענגליש זאגט מען די סעים מעניו א דיפרענט וועיטער דעטס אלל איט איז ער זעצט אויך איין נישט די ריכטיגע ער נעמט פון די קאמיוניטי וואס מ'ווייזט אן אויף די פינגער אויף איינעם און ער מיינט ס'עט אזוי אנהאלטן ביז ער איז זייער געמאניטערט יעצט כ'האב ענק געזאגט דוב הייקינד עט האבן זיינע פראבלעמס יעדער האט געלאכט זאגן ער איז אזא כיטרע גנב האט זיך שוין ארויסגעדרייט קאומא האט מבטל געווען די גאנצע מארלענד קאמישען יעצט האט מען אהער גענומען גאווערנער און קאומא גייט נאך זיצן, ס'וועט נאך זיין נישט נאר דוב הייקינד ס'וועט זיין קאומא אויך, אונז קען מיר דאס נישט צולאזן, אפאר אפאר חברה יאסעלע פריד, משה אבות המוסרים, זאלן גיין פירן אונזער שטאט, ס'קאראפטעד חברה. עניוועי, יעצט איז אבער געשען א מעשה אזוי אז דער וואס האט געכאפט די ווידיאו, ער הייסט רעמזי ארטה, ער איז צוויי און צוואַנציק יאר אלט, אים האט מען געכאפט מיט א איליגעל גאן, יעצט איז דא א גאנצע זאך, ווייל ער האט געהאט אן איליגעל גאן עט ער דאך נישט קענען שטיין אויפן סטענד, ס'איז די זעלבע מעשה וואס איז געווען מיט ברוך מרדכי, מ'האט געזאגט אז יענער האט געטרייט צו קויפן וויטנעסעס האט ער נישט געקענט שטיין אויפן סטענד ממילא לייצען, די זעלבע שפילט זיך יעצט אפ. דער חברה'מאן קען נישט שטיין אויפן סטענד ווייל ער איז א קאנוויקטעד פארברעכער, מ'האט אים געכאפט מיט א גאן. יעצט איז די שאלה איז צו פלגינן בדיבורא, מ'זאל אים יא לאזן קומען זאגן עדות ווייל עניוועי זיין פילם איז דאך שוין דא, צו ניין וויבאלד ער איז פסול איז ער פסול אויף אלעם, רייסט מען זיך ארום. שארפטאן זאגט ער וועט איבערקערן די גאנץ ברוקלין און גאנץ מאנהעטן און סטעטן איילענד. היינט איז געווען. פון די פאליס בענעוועלענט עסאסיעשן די וואס האבן אינדארסט די ערשטע זיי האבן צוויי הונדערט טויזענט מעמבערס זיי זענען געווען די ערשטע וואס האבן אינדארסט מיסטער טאמפסאן פאר די עי. געוואונען דארטן, האט זיך אנגערופן דער זייער פרעזידענט אז ניין, ער וועט עס נישט צולאזן, און א מעשה און א בוידעם, און ער וואונדערט זיך נאך וויאזוי דער מעיאר האט זיך אראפגעזעצט מיט שארפטאן, ער פארדרייט סתם א קאפ און ער רייצט אויף אלע גאסן, הע, ס'גוט, ס'איז לעבעדיג, כ'האב ענק געזאגט, רבותי, אז עטס וועטס אריינברענגען שלעכטע קאנדידעיטס און עטס וועטס זיי טרייפען מאכן צו צו געבן געלט, עטס וועטס נישט קענען וואקן אין די סטריט. יעצט, איך וואלט געגעבן א פריוואטע עצה פאר שומרים. נאר טרינק אפ דערפון, האסט אין דר'ערד, זאל מען גיין אנסעיף אין די גאס, מען זאל הרג'ענען יעדן טאג אפאר מענטשן, און אפילו אפאר אידן אויכעט, יו העוו נאטינג טו דו וויט איט, יו דאונט העוו טו פעי סאטש א היי פרייס פאר קאראפטעד חברה. נאר וואס, ס'איז דא דערין כבוד אינוואלווד, דו טוסט עס נישט טון, ס'איז דא מן הסתם געלט אויך אינוואלווד. יעצט וויל איך אייך זאגן נאך א זאך, די וואס דרייוון זאלן וויסן, מען האט אראפגענומען די ספיד לימיט פון דרײַסיק אויף פֿינף און צוואַנציק,

מען זאגט די הפטורה ביז שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה איש לא נעדר, דאס איז אין ישעיה קפיטל מ', יעצט דער לבוש שרייבט אין סימן תכ"ח סעיף ח אז נאך תשעה באב ביז ס'לאזט זיך אויס דאס יאר זאגט מען די שבעה דנחמתא דאס הייסט זיבן טרייסטן וואס דער אייבערשטער טרייסט אונז כדי מען זאל טרייסטן כלל ישראל פונעם חורבן און פארוואס איז דא מין זיבן מיני נחמות, ווייל ער זאגט, אין מדרש ווערט געברענגט אז די די גלות פון אידן ווערט צוגעגליכן אזוי ווי א קעניג וואס מען האט אים פארכאפט אין גלות, אים, זיינע קינדער, זיינע איידעמער און זיין גאנצע פאלק, און די מלכה איז געבליבן אליין אסאך טעג און אסאך יאר. נאכדעם אז מען זאגט פאר די מלכה אז מען צוריקברענגען, טרייסט זי זיך זייער. אבער זי וויל אז מען זאל צוריק ברענגען יעדן, מען זאל צוריק ברענגען דעם קעניג, מען זאל צוריק ברענגען דאס פאלק, און יעדן. די זעלבע אויכעט די מלכה, דאס איז ירושלים, און ווען אונז גיימיר יעצט בעטן, האמיר דאך געבעטן און מען האפט אז דער אייבערשטער האט אנגענומען אונזער פאסטן אז מען זאל באפרייען אונז פון דעם גלות, איז וויל מיר האבן קודם ס'זאל זיין די חירות פון די שכינה הקדושה, די חירות פון כנסת ישראל, די חירות אז מען זאל צוריק ברענגען די קינדער. מען זאל צוריק ברענגען די טעכטער, מען זאל צוריק ברענגען די שנירן, מען זאל צוריק ברענגען די איידעמער, מען זאל צוריק ברענגען די ברידער, מען זאל צוריק ברענגען די שוועסטער, און מען זאל צוריק ברענגען דעם קעניג. איז במילא דארף מען זיבן מאל צו טרייסטן אז יעדער איינער זאל צוריק קומען. יעצט דער לבוש שרייבט אויכעט אין סימן תכ"ח, אויך אין סעיף ח, אז וואס איז דער ענין פון די זיבן דנחמתא? שרייבט ער אינעם נאמען פון אבודרהם, עס שטייט אין מדרש אז מען האט מתקן געווען צו זאגן נחמו נחמו עמי, אז דער אייבישטער זאגט פאר די נביאים, עטס זאלטס גיין טרייסטן כלל ישראל, ווייל די נביאים האבן דאך געזאגט די אלע שלעכטע בשורות. דעם צווייטן שבת ענטפערט צוריק די כנסת ישראל ותאמר ציון עזבני השם, כלל ישראל ענטפערט צוריק פארן אייבישטן, איך ווער נישט איבערגעבעטן מיט דעם וואס די נביאים טוען אונז טרייסטן, אונז וויל מיר דער אייבערשטער זאל אונז טרייסטן, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן מכות און האט אונז ארויס געווארפן פון ארץ ישראל אזוי ביטערליך, וויל מיר אונז אז ער זאל אונז טרייסטן, סאו ענטפערן מיר אונז, כנסת ישראל ענטפערט צוריק פארן די נביאים וואס זיי קומען אונז טרייסטן, ותאמר ציון עזבני ה', דער אייבערשטער האט אונז איבער געלאזט, קום אונז נישט טרייסטן, דער אייבערשטער האט זיך חלילה אוועק געגאנגען פון אונז, איז דעם דריטן שבת. ענטפערן זיי, די נביאים ענטפערן צוריק, עניה סוערה לא נוחמה, זיי זאגן פארן אייבערשטן, די נביאים, זאלסט וויסן, אידישע קינדער זענען צעבראכן, זענען ארעם, זיי האבן אלעס פארלוירן, זיי לאזן זיך נישט טרייסטן, דעם פערדן שבת, זאגט דער אייבערשטער, אנכי אנכי הוא מנחמכם, אז דער אייבערשטער זאגט, איך אליינס וועל זיי גיין טרייסטן, איך לאז ארויס די נביאים, איך וועל אליין גיין טרייסטן כלל ישראל. וועגן דעם ביי דעם פינפטן שבת זאגט מען רני עקרה, דער אייבערשטער אליינס רעדט צו כלל ישראל וואס זענען נעבעך אן עקרה.
און דעם זעקסטן שבת איז קומי אורי כי בא אורך, דער אייבערשטער זאגט שטייטס אויף אידישע קינדער, איך אליינס וועל ענק אונטערהאלטן מיט מיין ליכטיגקייט, און דעם זיבעטן שבת ענפערט צוריק כנסת ישראל אויב אזוי שוש אשיש בה' און יעצט קען מיר זיך אונז פרייען מיטן אייבערשטן. יעצט אין בני יששכר אין מאמר ז' דנחמתא, נחמה א' אות ג', פרעגט ער פארוואס באמת וויל זיך נישט כלל ישראל לאזן טרייסטן פון די נביאים, זאגט ער דארטן א גאנצע אריכות, און צווישן זאגט ער וועגן דעם זוהר הקדוש, די זוהר הקדוש זאגט אז ווען דער אייבערשטער שיקט א רפואה דורך א שליח איז די רפואה נישט זיכער אויף אייביג, ס'קען זיך אויפהערן. מה שאין כן א רפואה וואס דאס קומט פונעם אייבערשטן אליינס, דאס איז בטוח אז דאס וועט שוין בלייבן אויף אייביג. און ער טייטשט דארטן זייער שיין אריין די אלע זיבן ז' דנחמתא. ער זאגט ער וועגן דעם וויל כלל ישראל נישט נעמען קיין תנחומין פון נביאים ווייל זיי זאגן אזוי וויבאלד ס'גייט דורך א שליח קען זיין אז דאס וועט נישט דויערן אויף אייביג. טאמער גייט עס אבער פונעם אייבערשטן אליינס און דער אייבערשטער זאגט אנכי אנכי הוא מנחמכם דעמאלטס איז זיכער אז דאס וועט שוין בלייבן. יעצט אין קדושת לוי אויף שבת נחמו שרייבט ער. שמה שהשם יתברך בעצמו מנחמנו, מיט דעם וואס דער אייבערשטער אליינס טרייסט אונז, בזה לבד יש לנו נחמה, דאס אליינס איז אונזער גרעסטע נחמה אז דער אייבערשטער כביכול רעדט צו אונז און ער געבט אונז דברי נחמה, זאגט ער כי בשמוע דברי תנחומין מפיו, ווייל אז מען הערט טרייסט ווערטער פון אייבערשטן, ישעשעו נפשינו, ווערט אונזער נפש אינגאנצן דערהויבן. יעצט די אנדערע וואך קומט חמשה עשר באב, און סווערט געברענגט אין שלחן ערוך ס'גייט זיין מאנטאג, די שיעור קומט ערשט ארויס מיטוואך, הייב איך אן יעצט אביסל פון נעקסטע וואך מאנטאג, עניוועי, אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אז א מענטש דארף אנהייבן צו לערנען פלייסיג פון חמשה עשר באב און ווייטער, אזוי זאגט די רמא אין יורה דעה, סימן רש מ ו. אין סעיף כ ג. ס'איז א גמרא מסכת תענית, ווי די גמרא זאגט וויבאלד דער טאג ווערט שוין קערצער און די נאכט ווערט לענגער, איז מכאן ואילך זאגט די גמרא מסכת תענית דף ל א עמוד א', מכאן ואילך מאן דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו, ווער ס'לערנט מער און לייגט צו מער צייט צו לערנען ביינאכט, איז מוסיף לעבן אויף זיינע יאר. יעצט די גמרא'ס לשון איז מאן דלא יוסיף תקבריה אימיה, דאס מיינט מען, די חזל זאגן שמע בני מוסר אביך דאס איז תורה שבכתב ואל תיטוש תורת אמך דאס איז תורה שבעל פה, און אז איינער לערנט נישט איז באגראבט ער זיין מאמען דאס מיינט מען די תורה שבעל פה. ווייל די עיקר לימוד וואס איז שייך ביינאכט דאס איז תורה שבעל פה, ס'איז דא וואס האלטן אז מ'טאר בכלל נישט לערנען תורה שבכתב ביינאכט, עס איז דא וואס זאגן נישט וועגן תיקון ליל שבועות, א גאנצע אריכות, מדרש זאגט וויאזוי האט משה רבינו געוויסט אין הימל אז ס'איז פערציג טעג און פערציג נעכט ס'איז דאך נישט דא קיין טאג און קיין נאכט, זאגט דער מדרש אז ער האט געזען אז ווען מ'האט אויפגעהערט צו לערנען תורה שבכתב האט ער געוויסט אז יעצט איז ביינאכט, ווייל ביינאכט לערנט מען נישט קיין תורה שבכתב. און אזוי שטייט אויכעט אין רמא דארט אין יורה דעה סימן רש מ ו, אז אין אדם לומד רוב חכמתו כי אם בלילה, רוב חכמת התורה איז ביינאכט. יעצט איז א שטיקל יום טוב די חמשה עשר באב, וואס שטייט אין די משנה אין מסכת תענית דף כ ו עמוד ב', היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, אידן האבן נישט געהאט אזעלכע גוטע ימים טובים אזוי ווי חמשה עשר באב און אזוי ווי יום כיפור. זאגט די גמרא אפאר טעמים פארוואס עס איז א יום טוב יעצט, אין לבוש אין סימן תק פ סעיף ב' ווערט געברענגט אלע אינאיינעם צוזאמגעשטעלט זאגט ער אזוי, די ערשטע זאך איז אז יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, מ'האט מ'האט די שבטים האבן אנגעהויבן זיך משדך צו זיין איינער מיטן צווייטן, איך וועל מסביר זיין וואס דאס איז. אנפאנג איז געווען אזוי אז יעדע טאכטער האט וואס האט געירשנט א ירושה האט נישט געקענט חתונה האבן נאר מיט איינער פון איר שבט, ווייל טאמער לאמיר זאגן זי איז פון שבט ראובן, געירשנט פון איר טאטן א שטיקל לאנד, איז זי געגאנגען חתונה האבן מיט שבט בנימין. נו, וועט שבט בנימין אונען ריעל עסטעיט אין שבט ראובן, און יעצט האמער דאך א כלל לא תסוב נחלתו משבט לשבט, ממילא אז אז ס'איז געווען א מיידל וואס איז געווען גענוג רייך און זי האט געהאט אביסל ריעל עסטעיט פאר ירושה האט נישט געטארט חתונה האבן נאר מיט איר שבט. יעצט, איינמאל איז געווען חמשה עשר באב האבן זיך צוזאמגעקומען די חזל און זיי האבן געזען אז ס'גייט נישט קיין שידוכים, און אונז ווייסן מיר די גרעסטע סוד איז אז ס'זאל גיין שידוכים, פריער ווי זיי זענען געגאנגען און זיי האבן ממציא געווען אז אין פסוק וואו ס'שטייט לא תסוב דאס איז נאר באפוילן געווארן פאר די מענטשן וואס זענען געווען אינעם דור ווען מ'האט צוטיילט ארץ ישראל, די וואס האבן איינגענומען ארץ ישראל, פארוואס? ווייל וויבאלד זיי האבן זיך מוסר נפש געווען און זיי האבן עס איינגענומען האט מען געוואלט אז יעדער שבט זאל האבן זיין עקסטער פלאץ. אבער היינט וואס איז שוין דורך געגאנגען די נעקסטע דזשענערעישאן, מעג מען שוין יא חתונה האבן אפילו די מיידל האט א שטיקל קרקע, מעג זי חתונה האבן מיט אן אנדערן שבט, ממילא האט מען עס געמאכט פאר א יום טוב, פארוואס? ווייל אידישע טעכטער האבן קענען חתונה האבן ברייטערהייט, זיי האבן זיך קענען טרעפן וועמען זיי ווילן, און זיי האבן נישט זיצן עגונות. און איך וויל איך וויל מסביר זיין דאס פארן עולם אז דו דארפסט וויסן, ס'איז דא אזא מין זאך, יעדער ליידט פון דעם, מ'פרעגט אויף איינעם אינפארמעישן, זאגט מען צאם אזויפיל ליגנט מיט שקרים, מען קומט אן זיין עלטער באבע מיט זיין עלטער זיידן, דער איד פרעגט דיך אויף דעם חתן און אויף די כלה, אויף דעם מיידל און אויף דעם יונגל, ער פרעגט דיך נישט צו זיין עלטער זיידע, צו זיין נאך צען דזשענערעישאנס פארדעם, ס'אינטערעסירט אים נישט, און נאכדעם איז דא נאך א זאך. טאמער איז עס א רעביש קינד, זענען טויט קראנק, נישט נאר זענען מאלעסטעד, זענען סתם נערוון קראנקע, מען זאגט די בעסטע אינפארמעישן, מען שטופט יענעם אריין, יענער רעדט זיך איין אז יענער און יענער רעבעלע וויל אים, איז במילא איז ביינעם א כבוד, אבער עט די ענד אוו די דעי האט ער א פראבלעם מיט דעם, ער ווערט געוואויר נאך די חתונה אז די בחור טויג נישט. און וואס טוען די רעבעס? זיי טוען א מורא'דיגע זאך, זיי זענען דאך דאס הויפט פונעם שטייסל, מאכן זיי זיכער.

און דאס איז קדושת ישראל, ממילא אז א מיידל טרעפט זיך וועמען זי וויל, פארשטייט זיך נישט אז זי גייט ארום זוכן די און ס'ווערט א לאוו אפעיר, מען רעדט אז ס'איז געווען ווי מען זאגט א אן אפעיר, וואס זי האט געוואלט א תלמיד חכם און זי האט געטראפן דעם תלמיד חכם, און ער איז אבער געהערט צו אן אנדערן שבט, אז ער איז געהערט צו אן אנדערן שבט האט מען נישט קיין שידוכים געטון, איז עס געווען א געוואלדיגע א א א געוואלדיגע צער פארן אייבערשטן, און דאס איז די ערשטע זאך יום שהותרו שבטים לבא זה בזה, געמאכט אז מען קען חתונה האבן איינער מיטן אנדערן. לאזט זיך פון דעם אפלערנען א מורא'דיגע זאך, מען האט געמאכט אהרונים מיט זאלוינים, מ'איז זיך נישט משדך, און א פארשטייט זיך מיט א קלויזנבורגער טאר מען זיך דאך זיכער נישט משדך זיין, זייערע טעכטער זענען בתם בת עכו"ם, און פתם איז פת עכו"ם, יינם איז יין נסך, אזוי האט מען דאך אונז אויסגעלערנט אלע יארן, עטס האטס אבער א גרויסן טעות. דאס זייער אסאך מאל וואס איך זעה אינגערמאן טוט א שידוך, און איך קען נעבעך דעם בחור, ער האט גענומען א בחור א באם וואס ער איז שוין געווען אין שיעור ד' וואס ער האט שוין אפגעטון כל כריתות האמורות בתורה, ער מוז דאס אבער טון ווייל ער טענה'ט איך בין א סאטמערער, כ'ווייס נישט איך לערן מיך פונעם סיגעטער, דער זענטער פויער האט גענומען א וויזשניצער חאטשיק דעם רעבן זכרונו לברכה האט עס מורא'דיג געהארט, און לסוף האט זיך דער רבי אויך געבויגן. צום שידוך, ער האט געשריבן א בריוו א מזל טוב פארן אמרי חיים, ער האט אים געשריבן פאר מקדושים, ער האט אים געגעבן דעם כבוד וואס ס'קומט זיך אים, און ווי האט דער סיגעטער נאך געקענט טוהן אזא גוטן שידוך, קיינער, קיין שום ערנסטע רב האט דאך אים דא נישט געוואלט, מ'האט דאך געוויסט זיין היסטארי מיט מיל מארט מיט די אלע אנדערע נבילות און טריפות, על כל פנים, מ'דארף זייער וואטשן וועגן די עניני שידוכים, ס'איז מורא'דיג דא, מ'שלאגט זיך, און דאס און יענץ, און מ'הייבט אן מיט דאס טאר מען נישט יענץ טאר מען, הער לאמיך דיר זאגן. ווען ס'קומט צו שידוכים מעג מען אלעס. כ'האב אמאל געזאגט פאר איינעם, כ'האב געמאכט א מקווה דא אויף אושען פארקוועי, האבן זיי געהאט דא די ספרדישע שול, און ס'הייסט שערי ציון, איז די שערי ציון שול האבן א תקנה, טאמער איינער ברענגט אהיים א, לאמיר זאגן א בחור, א אידישער ברענגט א גוי'טע וואס האט זיך מגייר געווען, אדער. א מיידל ברענגט א גוי וואס האט זיך מגייר געווען, אבער זיי האט קאנער ס'איז געשריבן געווארן נאך אין ניינטין טווענטי ניין אז ער האט נישט קיין רעכט צו קומען דארט דאווענען, ער האט נישט קיין רעכט דארט עולה צו זיין, מ'לייגט אים נישט דארט אין בית החיים, בקיצור ער איז אויסגעשפילט. איז דעם טעם פארוואס זיי האבן עס געמאכט איז ווייל ס'פלעגן זיין די רייכע ספרדישע מיידלעך און זיי פלעגן גיין אויף מאנהעטן און זיי האבן זיך געטראפן די בויעס די גוים און פארקערט אויכעט און מ'איז געקומען יעדן טאג מיט נייע גיורות. האט דער רב געמאכט א תקנה, איי דאונט קעיר א גיורת צו נישט גיורת, ביי אונז האט א גיורת און א גר א דין ווי א גוי גמור, ווייל איך ווייס נישט זיכער פארוואס ער איז זיך ער טוט זיך ווי מען איז מגייר זיך. און זיי האבן אויכעט אויף אושען פארקוועי האבן די ספרדים, ביי עוועניו עס האבן זיי א האלבן בלאק א שווים קלאב, ווען מען האט דאס געעפנט האט זיך אפגעטון, רבנים איז ארויס מיט בריוון, מען האט געפייערט, און מען איז געגאנגען צו ר' משה פיינשטיין און מען האט אים געזאגט, האט ר' משה. האט געזאגט אה איז דאך א נארמאלע רב געווען, זאגט ער איך וויל הערן די אנדערע זייט אויך, איז דאך נישט קיין פרוים שטערן מיט די אלע משוגעים מיט מיילעך שטערן מיט די הערשל קלאר, אה מען כאפט א בריוו און מען שרייבט אונטער אויף יענעם, איז ער געגאנגען און געוואלט וויסן פונקטליך פארוואס מען מאכט א שווים קלאב אינמיטן דארטן די ספרדישע געגנט, האט ער געבעטן אז די פרעזידענט מיט די אלע פון די שערי ציון זאלן קומען, האבן זיי אים געזאגט זייער פשוט הערט אויס, זיי גייען שווימען אין שווים קלאבס.

און אבי עס קומט נישט ארויס קיין פראבלעם. סאו דאס דארף מען וויסן, א גיורת איז ביי שערי ציון א גוי, א גוי'טע, און א גר איז א גוי. האב איך זיי געזאגט אמאל כ'האב דארט געמאכט א מקווה פאר זיי האב איך געזאגט נאך א מזל אז משה רבינו זוכט נישט היינט שידוכים פאר זיינע קינדער, ווען נישט וויל איך נישט זאגן וואס מ'וואלט אלס געטון מיט זיי, איר פארשטייט? אלרייט ס'איז געווען א תקנה וואס זיי האבן געזען אז מ'מוז עס מאכן, אבער. מען הייבט אן מסביר זיין יענער איז אזוי יענער איז אזוי יענער איז נישט קלאר אין די שיטה יענער איז פארכאפט אין ציונות ער גייט צום כותל די אלע זאכן איז זייער גוט אז דו זאלסט געבן א חינוך פאר דיר און פאר דיין משפחה אבער נישט ווען ס'קומט צו שידוכים ר' מוישעלע די וויזשניצער רבי איז געגאנגען צו די בחירות און ר' חיים מאיר'ל האט געזאגט ס'איז א מצוה רבה נישט נאר האט געזאגט מען מעג גיין נאר מען זאל גיין און די סיגוטער האט זיך נישט מונע געווען וועגן דעם א שידוך צו טון מיט ר' מוישעלען ס'האט אים גארנישט ער האט זיך נישט אויפגעהאלטן. וועגן דעם. עניוועי סא דאס דארף מען וויסן רבותי, מען דארף אנהייבן צו טון שידוכים, ס'שטייט אז ביי רבי יונתן בן עוזיאל איז מסוגל צו שידוכים, איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז זייער שווער צו פארן יעצט אויף ארץ ישראל, ווייל פארשטייסט דאך אליינס, ס'איז געווען א מלחמה דארטן, די אראבער זענען מורא'דיג אנגערייצט, איך בין געגאנגען היינט. אין טרעין, היינט איז געווען דינסטאג תשעה באב בין איך געגאנגען מיטן טרעין, האב איך געדארפט גיין אין מאונט סיני האספיטעל מיט איינעם, און א גוי איז ארויס ביי די טיר, א שווארצע, האט אויסגעזען ווי א מוסלים, און ער האט אזא מין זעץ געגעבן אין מיר אז די בויך האט מיר אנגעהויבן וויי צו טון, ווייסט, די די אראבער זענען נאכנישט פיניש, זיי מדינת ישראל האט געמאכט א נצחון אזוי מיינען זיי, קוק וואס מען האט געטון, מען האט איבערגעפארן א היימישן יונגערמאן אין רחוב שמואל הנביא, און מען האט א צווייטן געשאסן, מען האט איבערגעדרייט א באס. ס'איז געווען א נס פון הימל, ווייל אויף דעם באס דארט ביי די קארנער גייען ארויף ווען ס'ווערט ווי מ'זאגט לאנטש, גייען ארויף אין יעדן באס כאטש הונדערט יונגעלייט און מ'פארט אהיים, און ווען ס'וואלט געווען פול מיט מענטשן וואלטן געווען הריגות, אבער על כל פנים דער אראבער איז נאכנישט זאט, מיינטס נישט נאר וואס ס'וועט נעמען צייט, וואטש ענד סי. סאו. למעשה איז שווער צו פארן אויף ארץ ישראל יעצט, איך גיי ענק ברענגען ר' יונתן בן עוזיאל אהער, כ'האב געמאכט א וועג וויאזוי איך קען אים אהער ברענגען, הערט אויס, חמשה עשר באב איז מסוגל מתפלל זיין אויף שידוכים, ס'שטייט אין די גמרא מסכת סוכה אז הלל הזקן האט געהאט אכציג תלמידים, דער גדול שבכולם איז געווען יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם איז געווען ר' יוחנן בן זכאי, זאגט די גמרא. אז רבי יונתן בן עוזיאל איז געווען אזוי הייליג אז ווען ער האט געלערנט דא אונטן תורה, כל עוף שפורח מיד נשרף, אז אן עוף איז געפלויגן אין הימל, איז ער איז פארברענט געווארן פון די תורה וואס ס'גייט ארויף ווען מ'לערנט תורה גייט דאך ארויף א פייער ביז צום הימל, דאס איז פארברענט געווארן דאס פייגעלע. יעצט, פארוואס איז טאקע מסוגל ביי יונתן בן עוזיאל אז ס'זאל זיין פאר שידוכים? יעצט כ'וועל אייך באלד זאגן וועגן שבט בנימין א גאנצע מעשה פון פילגש בגבעה אבער כ'וועל באלד רעדן דערפון באריכות. למעשה שטייט דארטן אין תנך ויילכו זענען געגאנגען עמוקה, ס'געגאנגען אויף דעם פלאץ עמוקה. יונתן בן עוזיאל האט נאך דעמאלטס נישט געלעבט, איז נאך געווען אסאך פאר די צייט פון יונתן בן עוזיאל, יונתן בן עוזיאל איז געווען א תנא, און דעמאלטס ווען מ'האט מתיר געווען משבט בנימין, ס'איז געווען די פרשה פון פילגש בגבעה, נאך געווען אסאך פארדעם. נאך געווען אין די צייט פון די שופטים, על כל פנים שטייט די לשון זענען געגאנגען עמוקה, שפעטער האט מען געלייגט דארט רבי יונתן בן עוזיאל, יעצט מען קען זאגן צוויי ענינים, איינס איז עמוקה מיינט עומק, א מענטש דארף זיך האלטן נידריג, אז מען האלט זיך נידריג טרעפט מען גראד א שידוך, און נאכדעם איז דא נאך אסאך שפעטער אז מען האט שוין געלייגט דארטן רבי יונתן בן עוזיאל, איז אזוי ווי שכל עוף, יעדער עוף, שפורח וואס איז דורך געפלויגן מיד נשרף איז פארברענט געווארן. איז במילא איז ווען מען קומט צו יונתן בן עוזיאל, יעדער איינער האט פייגעלעך אין קאפ, יעדער שטעלט אראפ א הנחה, ער גייט אריין אין א כלה פעקטערי און ער שטעלט זיך פאר אז זיין כלה מוז אזוי אויסזען און אזוי אויסזען, זאל אזוי רייך זיין, זאל אזוי קלוג זיין, זאל זיין פון אזאלכע עלטערן, און די עלטערן מוזן אויך זיין געלונגען, און זיי מוזן זיין שיינע אידן, זיי מוזן זיצן ערגעץ אויבן אן, ער האט אסאך פייגעלעך אין קאפ, און די זעלבע די מיידל. גייט אויך אריין אין די חתן פעקטארי און מאלט זיך אויס, מיין חתן דארף אזוי אויסזען, אזוי אויסזען, און פון אזא משפחה. עט די ענד אוו די דעי האבן זיי אלע פייגעלעך אין קאפ. יעצט אויב מען גייט צו יונתן בן עוזיאל ווערט פארברענט די פייגעלעך, הייבט מען אן צו לעבן אין א ריעליסטישן לעבן. בסך הכל ווער ביסטו? ווער איז דיין טאטע? נעם דיין פעמילי היסטערי און גיי נאך צוריק פון פאר די קריג און קוק פון וואו דו קומסט אין עפעס א פארישן דארף און ווער ווייסט וויפיל טהרת המשפחה ס'איז דארט געווען און ווער ווייסט וויפיל שמירת שבת איז געווען, און הייב אן צו קוקן פונקטליך וויאזוי דו האסט דיך אויפגעפירט, און אזוי ווייטער, און נאכדעם הייבסטו אן צו קוקן, דאס מיידל הייבט אן צו קוקן אויף אירע עלטערן, נו, אז מ'וועט זעהן אלע מיינוס'עס, וועט אויסקומען, העי, דאס איז א פערפעקט שידוך, איז במילא. מ'נעמט זיך אהערברענגען יונתן בן עוזיאל, מ'וועט יעדן אויסברענען דעם פייגל פון קאפ, פארגעס פון די אלע שטותים ארום און ארום, טו קאנסטראקטיוו, דו ווייסט, דו קענסט דיין מצב, דו קענסט דיין ווייב'ס מצב, דו קענסט דיין קינד'ס מצב, און אקארדינגלי ווער ס'וויל דיך זאלסטו אים נעמען. איך געדענק אין חדר איז געווען זייער געלונגענע קינדער און ס'איז געווען זייער געלונגענע בחורים אין ישיבה, ווי מער געלונגען זענען געווען אלס א גרעסערן פלאפ האבן זיי געהאט נאך די חתונה. ס'איז דא אזאלעכע וואס האבן נישט געקענט האלטן א ווייב א וואך און א חודש און אויף נאך פינף יאר האבן זיך גע'גט, נאך צען יאר זענען געווארן געמבלערס און געווארן האמאסעקשועלס, ס'איז ממש ס'איז א גרויל וואס איז געשען, ס'איז געווען ביי אונז איינער וואס האט געקענט גאנץ שס, בסוף עט די ענד אוו די דעי פלעגט מען אים טרעפן אין בתי זונות, זיין ווייב האט אים געמוזט גט'ן, און די זעלבע איז מיט די מיידלעך, ווי געלונגענער זי איז געווען אלס א גרעסערע באס איז זי געווען אין שטוב, און אז זי האט חתונה געהאט איז געווען טראבל. און די תמימות'דיגע, די מיידלעך, די וואס האבן זיך נישט געקענט אפווישן די ראץ פון די נאז ביי די עלף, הע, די זענען געווארן פערפעקט מאמעס. און די בחורים וואס האבן נישט געווען די גרויסע דריי קעפ, זענען זייער ערליכע טאטעס. סאו, מיט אנהייבן ארויסברענען יעדן א פייגעלע פון קאפ, דארף מען נישט פארן אויף א מכה. סא, דאס איז געווען די ערשטע זאך, יום שהותר שבטים לבוא זה בזה. יעצט גיימיר צו די צווייטע זאך, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. נאך די מעשה פון פילגש בגבעה האט יעדער געשוואוירן פילגש בגבעה געווען א מעשה אזוי א איד איז געקומען ער האט געוואלט פארן מיט זיין ווייב ערגעץ איז אנגעקומען אין שבט בנימין אין א שטאט וואס האט געהייסן גבעה, בקיצור און זיי זענען געגאנגען זיי האבן געזעהן אז זי איז א פרוי פון אן אנדערן שבט האבן זיי אנגעהויבן צו מאכן זנות מיט איר א גאנצע נאכט ביז זי איז געשטארבן שוין געשטארבן איז געגאנגען דער מענטש האט אים זייער וויי געטון אז זיי האבן דאס געטון צו זיין ווייב. האט ער גענומען, ער האט עס צושניטן אויף עלף שטיק און ער האט געשי געשיקט פאר יעדן שבט א שטיקל, ווייזן וואס מ'האט געטון מיט זיין ווייב. קיצור, געגאנגען יעדער מלחמה געהאלטן מיט בנימין, מ'האט אויסגעהארגעט זייער אסאך פון זיי, און ס'איז אויכעט געשטארבן זיבעציג טויזנט מענטשן. א גאנצע אריכות פארוואס פונקט זיבעציג, און זיי האבן דאך געפרעגט אין אורים ותומים פארוואס ס'איז געשען אזא זאך, איז דא דער באקאנטער רמבן אז זיי האבן געפרעגט, מי יעלה, זיי האבן נישט געפרעגט צו אונז זאלן מיר ארויף גיין, זיי האבן גראד געפרעגט דעם אייבערשטן ווער, און ס'האט דער אייבערשטער געגעבן אינפארמעישן לויט די שאלה, ס'האט געזאגט יהודה יעלה און זענען געהארגעט געווארן. עניוועי, דאס איז אן אריכות הדברים אויף דעם קען מען רעדן וואכן. למעשה איז דעמאלטס האט מען געמאכט א שבועה אז קיינער גייט נישט געבן קיין קינדער פאר שבט בנימין אז מ'זאל קענען חתונה האבן. און ס'איז געקומען חמשה עשר באב, מ'האט געזען אז דער שבט ווערט ווייניגער און ווייניגער, עס איז געקומען חמשה עשר באב, האט מען אויכעט געמאכט א התרת נדרים מיט א התרת שבועה, מ'האט געזאגט מ'האט נאר געזאגט אז אונז זאל מען נישט געבן אונזערע קינדער, אבער די אייניקלעך מעג מען געבן, אזוי אז מ'האט חתונה געהאט ווייטער מיט בנימין, און ס'איז צוריק ווייטער זיך געמערט שבט בנימין. דאס איז אויך געווען חמשה עשר באב. די דריטע זאך איז, חמשה עשר באב איז געווען דער טאג וואס די מתי מדבר האבן אויפגעהערט צו שטארבן. די גאנצע פערציג יאר וואס די אידן זענען געווען אין די מדבר איז ארויסגעגאנגען פאר משה רבינו און איז ארויס א קול ס'האט געזאגט יעדן ערב תשעה באב יעדער זאל זיך גיין גראבן א קבר. יעדער איז ארויסגעגאנגען האט זיך געגראבן א קבר. ביינאכט האט זיך יעדער אריינגעלייגט שלאפן אינעם קבר. און מען איז אויפגעשטאנען אינדערפרי, ווער ס'איז אויפגעשטאנען? ארויסגעגאנגען א כרוז וואס האט געזאגט, ס'זאלן זיך אפטיילן די לעבעדיגע פון די טויטע, און ווער ס'לעבט זאל ארויסגיין. ס'איז אויכעט געווען אזאלכע וואס האבן נאך געדארפט שטארבן משך'ן טאג, איז ארויס פון זייער נאפל, פון זייער בויך איז ארויס א ווארעם, און ס'איז אריין אין אין מויל, און ס'האט זיי געהארגעט, ממילא זענען זיי געבליבן דארט, זענען נישט ארויסגעגאנגען, און מען האט זיי דארט באגראבן. און אזוי איז געווען די גאנצע פערציג יאר. יעדעס יאר זענען געשטארבן א פערציגסטל פון כלל ישראל. סוף פון די פערציג יאהר איז אויך ארויסגעגאנגען דער זעלבער קול די לעצטע יאר וואס מ'איז דארט געווען, און יעדער איינער האט זיך אויפגעשטעלט און זענען געבליבן לעבן. פארוואס? ווייל זיי זענען דאך געווען פון די גזירה פון צוואנציג ביז די זעכציג, זיי זענען געווען יונגער פון דעם, אז ס'איז דאך שוין דורך פערציג יאר. איז האבן זיי אבער מורא געהאט אפשר האבן זיי זיך טועה געווען מיטן חשבון פונעם חודש און ס'איז נישט געווען ט' באב. אפשר איז נאך ח' באב, און מארגן וועלן זיי שטארבן האבן זיי זיך אריינגעלייגט יעדע נאכט אין קבר און זעהן צו זיי וועלן אויפשטיין אינדערפרי, ביז ס'איז געקומען חמשה עשר באב, וויבאלד זיי האבן געזעהן אז ס'איז שוין חמשה עשר באב, זעהט מען דאך ביי דעם פופציגסטן טאג איז דאך די לבנה פון גרעסטן אינגאנצן, זעהט עס, האבן זיי געוואוסט אז קיין טעות איז שוין נישט דא ווייל תשעה באב איז שוין דורך, ניין טאג אין אב איז דורך, און ממילא. האבן זיי געוויסט אז ס'איז שוין דורך דער האלבער חודש און האבן מיר נישט געשטארבן, האבן זיי געוויסט אז אויף זיי איז שוין נישט דא די גזירה, ווייל זיי זענען געווען פון צוואנציג ביז זעכציג און דא געווען פערציג יאר, ממילא האט מען עס געמאכט א יום טוב ווייל זיי זענען שוין די גליקליכע וואס זיי גייען אריין אויף ארץ ישראל. יעצט אז מען דיווייד זעקס הונדערט טויזנט ביי פערציג יאר.

קאפיטל ב' פסוק ט ז און י ז, ויהי כאשר תמו, ווען ס'האט זיך געענדיגט צו שטארבן די אלע מתי המדבר, וידבר ה' אלי לאמר, זאגט דעמאלטס זאגט משה רבינו פאר די אידן אז דער אייבישטער איז צוריק געקומען, די דיבור פונעם אייבישטן איז צוריק געקומען צו משה, און דער אייבישטער האט מיט אים גערעדט מיט פיוס מיט אן איבערגעבעטעכץ. שוין, יעצט גיימער צו די פערטע זאך, וואס איז די פערטע זאך? אז. שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, די גמרא זאגט אז מ'האט מתקן געווען דעמאלטס הטוב והמיטיב, די ברכה וואס אונז זאגן מיר ביים בענטשן, הטוב שלא הסריחו, און המיטיב שניתנו לקבורה. און וואס איז דארטן געווען פונקטליך איז אזוי, ס'איז געווען א קעניג וואס ער איז געווען נאך אנדריאנוס קיסר, און ער האט מתיר געווען, ס'איז געווען חמשה עשר באב, האט ער מתיר געווען אז מ'זאל קענען באגראבן די אלע הרוגי ביתר וואס, ווער אנדריינוס האט נעבעך געהארגעט, איז ממילא איז דאס געווען א גרויסע זאך פאר כלל ישראל. יעצט היינט איז דא א שטאט ביתר, דארט איז אויך געווען יעצט א גרויסע נס, מען האט געכאפט אן אראבער, פאר ער איז נאך אריין געגאנגען, געהאט אויפרייס כח איינצואווארפן בנינים, מען האט אים געכאפט און מען האט אים אפגעשטעלט, מ'האט מיך געקאלט פון ארץ ישראל דאס האט צו טוהן ווייל ס'איז דא קדושה, ווייל דו האסט ארויסגעווארפן זכריה ראזנבוים פון די שטאט, איך בין אראפגעפארן פון ניו יארק אים ארויסצואווארפן. יעצט די פיפטע זאך איז געווען. אז מען האט מבטל געווען די שומרים וואס ירבעם בן נבט האט געשטעלט אויף די וועגן אז מען זאל נישט לאזן אידישע קינדער זאלן עולה זיין לרגל, אזוי ברענגט דארט אין די גמרא, ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט אז ס'זאל זיך אפטיילן מלכות בית דוד מיט די מלכות פון כלל ישראל. וואס שפעטער איז דאס געווען די עשרת השבטים, און ירבעם בן נבט איז געווארן דער מלך ישראל אויף די איבריגע שבטים, ירבעם איז געווען פון מלכי ישראל, און רחבעם איז געווען פון מלכות בית דוד. יעצט, אונז ווייס מיר, אונז האמיר א כלל, אז אין בית המקדש האט נישט געקענט זיצן נאר. מלכות בית דוד, אזוי זאגט די גמרא, און ממילא האט ירבעם געקלערט ער איז פון שבט אפרים, און וואס גייט געשעהן אז מ'עט זעהן אז דער קעניג זיצט הייסט רחבעם נישט ירבעם, וועט ער דאך פארלירן זיין מלוכה, איז ער געגאנגען און ער האט געשטעלט אזאלכע שומרים אז מ'זאל נישט קענען ארויף ברענגען קיין ביכורים, און ווען ער האט דאס געשטעלט איז געווען כ ג סיוון, און ער האט זיי מונע געווען אז זאל נישט ארויף גיין אויף ירושלים, אזוי ברענגט. דער תנך, אין נביא מלכים א', קאפיטל ב', פון פסוק כ ה ביז פסוק ל ג, און אזוי ברענגט די גמרא מסכת תענית דף כ ח עמוד א, און אזוי שטייט אין שלחן ערוך אורח חיים סימן תק פ, סעיף ב', אז כ ג סיוון איז א תענית, ווייל דאס איז געווען נעבעך ירבעם בן נבט האט דעמאלטס געשטעלט זיינע שומרים, אז מען זאל נישט קענען ארויף גיין אויף ירושלים, און אויף דעם ווערט ער אנגערופן ירבעם בן נבט, חוטא ומחטיא את הרבים אין משניות אבות, פרק ה, משנה י ח. יעצט אויכעט וועגן כ ג סיוון, אז ס'איז געווען כ ג סיוון וועט איר עס טרעפן אין חידושי אגדות מהרשא אין בבא בתרא דף קכ עמוד ב'. איז למעשה איז געקומען הושע בן אלה. ער איז געווען א מלך ישראל, און ער האט מבטל געווען די אלע שומרים פון די גרעניץ, און ער האט געזאגט מען זאל יא גיין אויף ירושלים. דאס איז געווען די פיפטע זאך. די זעקסטע זאך איז אז ס'איז דער טאג וואס מ'האט אויפגעהערט צו שניידן עצים פאר די מערכה. דער רשב ם אין מסכת בבא בתרא דף קכ א עמוד ב' זאגט אז מ'האט זיך זייער שטארק געפרייט דעם טאג אז מ'האט אויפגעהערט צו שניידן, ווייל מיט דעם האט מען געמאכט. די ענדע איז געווען די סיום פון אזא גרויסע מצוה, ווייל מען האט דאך געדארפט האבן אויפן מזבח האט מען דאך געדארפט האבן ס'זאל ברענען פייער, מען האט דאך געדארפט האבן האלץ, האט מען עס אפגעשניטן ביז חמשה עשר באב, ווייל דעמאלטס הייבט שוין אן די זון אראפצוגיין פרי, און ס'איז שוין נישט זומער, ס'איז שוין נישט אזוי הייס, און די אלע העלצער דארף מען ס'זאל זיך טריקענען, האט מען דאס אפגעשניטן איבערן זומער, מען האט עס געלאזט טריקענען, און דאס. וואס מען האט שוין נישט אפגעשניטן ביז חמשה עשר באב האט מען שוין נישט געשניטן ווייטער. דאס איז ווייל ס'דארף זיין טרוקן און ס'טאר אויך נישט האבן ווערים, ווייל טאמער ס'האט ווערים קען מען דאך עס נישט לייגן אויפן מזבח, און אזוי ווי די זון ווערט שוין שוואכער קען עס נישט גוט טרוקענען, און אז ס'טרוקנט נישט גוט ווערט ווערים אין די האלץ, און ממילא ווערט עס פסול פארן מזבח. און מען האט זיי גערופן דעם טאג יום תבר מגל, מגל מיינט די האק, תבר מיינט צובראכן, אז מען קען יעצט צוברעכן די האק, מען האט שוין אלעס געמאכט. יעצט אינטערעסאנט, דער רבינו גרשום אין מסכת בבא בתרא דף קכ"א עמוד ב זאגט אז דעם טעם פארוואס מען האט עס געמאכט פאר א יום טוב איז ווייל יעצט וועט מען שוין קענען ווייטער גיין לערנען תורה, און די תורה איז דאך מאירת עיניים און משמחת לב און משיבת נפש, ס'האט דריי זאכן. ס'לייכט אויף די אויגן, ס'דערפרייט דאס הארץ, און ס'טוט צוריק שטעלן דעם זעהל אויפן פלאץ, ווייל מ'איז שוין נישט געווען מער טרוד צו שניידן די האלץ. דעם זאגט די גמרא דארטן אין מסכת תענית דף ל"א, מכאן ואילך פון חמשה עשר באב, אז ווער ס'איז מוסיף אין לימוד התורה פארלענגערט זיך די יארן. דער צמח צדיק פון וויזשניץ ברענגט אין פרשת עקב אז פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה איז דא פינף און פערציג טאג, אויף דעם שטייט אין חומש ועתה מה ה' אלקיך שואל מעמך, דער אייבערשטער בעט די פינף און פערציג טאג זאלסטו אים געבן, זאלסט דיך צוגרייטן צום ראש השנה ווי עס דארף צו זיין, און עס זאגט ער דארט ווען איינער חלילה נעמט די פינף און פערציג טאג און ער.

בן לביא, דער וואס האט געמאכט דעם ניגון בר יוחאי נמשחת אשריך, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל מיט גרויס השתוקקות, ער האט געוואלט דינען דעם אייבערשטן, ער איז דורך געפארן א שטאט וואס האט געהייסן טריפאלי, און ער האט געזען אז תורה ומצוות איז דארט זייער שוואך, שמירת שבת איז שוואך, גיטין קידושין אלעס איז שוואך, שחיטה. האט ער געזאגט, איך בין געקומען אויף ארץ ישראל זאל מיר דער אייבערשטער זאגן וואס ביסטו געקומען מקיים זיין מצוות, דו האסט דאך איבערגעלאזט א גאנצע קהילה אן גארנישט, האט ער זיך באזעצט אין טריפאלי און ער האט אויפגעארבעט דאס אידישקייט, למעשה איז די אידן פארציילן פון טריפאלי אז ביי זיין ציון. פועלט מען די זעלבע זאך ווי מען פועלט ביי רבי שמעון'ען, ממש ניסים שלא כדרך הטבע, און דאס דארף יעדער וויסן, מען דארף וויסן אז מען דארף נישט זוכן אין די פרעמד אויפצוטוהן, ס'איז דא א מת מצוה, מען גייט דורך, מען זעהט, אך, ס'איז דא דא אזא פראבלעם פון אידישקייט, מענטשן זיי ווערן געכאפט אין עריות און זנות און אנדערע זאכן דארף מען נישט זוכן קיין גרויסע זאכן, מען דארף גראד נעמען אין די הענט אריין די שטאט און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער העלפן. אין ספר עבודת ישראל אויך צו חמשה עשר באב שרייבט ער אז חמשה עשר באב אזוי ווי די זון ווערט שוואך ווערט דער סמך מם אויך שוואך און דער אייבערשטער איז שופע. הארתו, ער טוט מאכן שפע פון זיין ליכטיגקייט אויף די אידן, און ושקטה הארץ און די ערד איז רואיג ס'הייסט ממלחמות היצר, מען זעט זיך אויך נישט נאר מלחמות היצר האט זיך אפגעשטעלט אין ארץ ישראל האט זיך אויך יעצט אפגעשטעלט די מלחמה, עניוועי זאגט ער אזוי שעד עתה יש לכל אחד מלחמה בפני עצמו מכח היצר הרע מתגבר בימים האלה, יעדער האט א עקסטערע מלחמה פונעם יצר הרע, ס'שטארקט זיך אין די טעג, אבל מעתה פון יעצט הותרו הנשמות ישראל איז ווידער להתקשר זה בזה, קענען זיך אלע נשמות אינאיינעם צאמקומען און מקשר זיין, איז ממילא דאס איז די גרויסעקייט פון דעם טאג. יעצט דער בני יששכר ברענגט אויך אז דער טאג איז פערציג טאג פאר כ"ה אלול, יעצט אונז ווייסט מען דאך אז די וועלט איז באשאפן געווארן כ"ה אלול, ווייל דעם זעקסטן טאג איז באשאפן געווארן אדם הראשון, דאס איז געווען ראש השנה, דאס איז געווען ראש חודש תשרי. יעצט פערציג טאג פאר די בריאת העולם האט שוין דער אייבערשטער געטראכט וועגן באשאפן אידן, איז געווען עולה במחשבה אז ער זאל באשאפן אידן, און די פערציג טאג קודם יצירת הוולד הייבט זיך יעצט אן. יעצט אין ספר אור המאיר. אין די דרשות אויף ראש השנה שרייבט ער פונעם הייליגן מגיד אז ס'איז דא דריי מיני כיתות מענטשן, זענען איינגעטיילט אין זייערע תשובות. די ערשטע כיתה איז די וואס זיי האבן מורא א גאנץ יאר צו זינדיגן, און פון חמשה עשר באב הייבן זיי שוין אן צו פאסטן און מוסיף צו זיין אין תורה און אין קדושה און טהרה, און זיי הייבן שוין אן צו פילן דעם יום הדין יעצט. די אנדערע טייל מענטשן הייבן ערשט אן אין אלול, און די דריטע הייבן ערשט אן ווען ס'איז שוין ממש דער יום הדין בראש השנה. על כל פנים דארף מען זען צו זיין פון די ערלי קאמערס נישט פון די לעיט קאמערס זאל אנהייבן פריער. יעצט וועט מען זען ווי מען האלט מיט די פעדאפיילס. קודם כל האט מען ארעסטעט יעצט א קאפל אין קווינס. ווייל זיי האבן אביוזד די טאכטער, די טאטע פאר אביוזן, די טאטע איז זעקס און פערציג יאר אלט און די מאמע פאר וויסן אז ער האט עס אז זי האט עס געטון און זי האט גארנישט געזאגט, אזוי וועט עס צוביסלעך גיין, זארגט זיך נישט, הע. אם לא יגיד ונשא עונו. נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא א לעבאוויטשער וואס ער הייסט מאטל גוטניק, זעהט אויס ער איז פון די גרויסע רייכע גוטניק משפחה האט מען אים געמאכט אז זאל זיין דער הויפט רב פון לעבאוויטש אין אוסטראליע, און אונז האבן מיר זיך ארום גערעכנט, און ס'איז ארויסגעקומען אז זיי ווילן אים מסתם נישט האלטן, ס'טוט מיר זייער מאס. יעצט איז דא נאך א זאך וועגן מציצה בפה, אונז וואוט מיר דאך אלץ פאר א גאווערנער, א מעיאר, עפעס ווייל ער זאגט אונז צו. אונז האט אויך דיבלאזיאו צוגעזאגט גרויסע זאכן, יעצט לאכט ער זיך אויס, ער גייט נאך מאכן שטרענגער, ער זאגט עטס האטס געמיינט אז דער פריערדיגער מעיאר האט געטויגט. הע הע, וואטש שוין זעהן וואס איך גיי מאכן יעצט געזעץ, אזוי גייט עס ווען דער אייבערשטער שטראפט אונז, איז ביטער, די פאליטישאנס גייען אונז נישט קענען היילן, אז אונז זינדיגן מיר שטראפט אונז דער אייבערשטער. יעצט איז דא נאך א זאך, סאודי אראביע האט זיך א קאמאן ענעמי מיט ארץ ישראל, די ענעמי איז איראן, איראן וויל צושטערן סאודי אראביע ווייל ער האט די אויל, סאודי אראביע געבט הונדערטער מיליאנען דאלער יעדעס יאר פאר ארץ ישראל זאלן זיך קענען בויען די דאום, די אייערן דאום און די זאכן. און צו שערן אסאך אינטעלידזשענס. יעצט איז דער קעניג פון סאודי אראביע ארויסגעקומען און ער האט געזאגט אז ווער איז שולדיג פאר די אלע הריגות פון די אלע קינדער וואס מען האט געהארגעט אין עזה, נאר זענען שולדיג די טעראריסטן ווייל זיי האבן אריינגעשטעלט צווישן ציוויל די אלע באמבעס. פאר אונז מיינט עס נישט קיין סאך ווייל דער גוי האט אונז עניוועי פיינט. מ'דארף האבן גרויס סייעתא דשמיא עס זאל נישט בעקפייערן אין אונזערע קאמיוניטיס דא אין אמעריקע. יעצט, כ'האב ווען געזאגט פריער אז די פי בי עי, די פאליס בענעוואלענט. אסאסיעישאן שרייט אז מען זאל נישט לאזן שארפטאן זאל אונטערדרייען די שטאט, דערווייל האב איך שוין געזען אויף די בלאגס אז ס'איז דא טויזנט קעיסעס וואס זיי האבן אהערגענומען וואס פאליס האבן געטשאוקט מענטשן און זענען געשטארבן, אפי' מען האט זיך צוטעלאזט, יא יעדער וויל באהאלטן און עס איז נישט דא קיין סעקשול אביוז, פאליס שלאגן נישט, עניוועי, יעצט אין די בראנקס היינט האט מען געשאסן א קליין קינד, א מיידעלע פון צוועלף יאר. ע כ'האב שוין ווען געזאגט ס ה אז עס וועט נישט זיין אין דער ארדענונג אז מען זאל נישט טאטשן קיין קינדער, קענט עטס נעמען וועלכן פאליטישן עטס ווילט, עטס וועט נישט קענען וואוינען אין שטאט, וואטש ענד סי, און איך האלט בכלל ס'איז געקומען א צייט ווען מען זאל ארויסמופן, קודם די ריעל עסטעיט איז זייער טייער, און בכלל מיט די גוים, מען וואוינט דארט למשל מיט די אראבער, די בעלזער מיידל סקול, גאנץ בארא פארק, ס'איז אויף איין זייט, און די אנדערע זייט זענען פול מיט אראבער. מען דארף נישט קיין מער אויפצובלאזן א גאנצן בילדינג. כ'וואלט געוואלט זאגן אז די וואך קומט די יארצייט פונעם פאפא רעבן זכרונו לברכה פון ויחי יוסף, פאריאר האט דער רבי, דער היינטיגער רבי, האט געדארפט זאגן שלישידעס תורה, און זעט אויס אז ער קען נישט זאגן נאר אין די טונקל, זייט ער האט א צעטל וואס ער ליינט און ער וויל נישט מען זאל זען. אבער ס'איז דאך טונקל. בקיצור, איז האט ער האט ער אויסגעלאשן אלע לייטס פון גאנצן שטעטל. זאגט מיר איינער א בחור איז געפארן דארט, האט זיך געוואלט מקדש און מטהר זיין, גיין צום פאפא רב בעטן, עס איז געווען די יארצייט פאר יאר שבת דאכט זיך מיר, און ער זאגט מיר אז מען האט אים אין די דארמיטארי געמאכט משכב זכור מיט אלע מפרשים. און ער ווייסט נישט ווער ס'איז געווען פיטש בלעק, רבותי טוטס דאס מער נישט ווייל מ'עט ענק מאכן א לאוסוט און יו לוז דיס האול ווילידזש. נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך כ'האב ענק געזאגט אז היינט די בעסטע זאך איז מ'זאל זיך לערנען צו זיין א סאושעל ווארקער, ס'שטייט יעצט פון די סטעיט דעפארטמענט אז ס'איז דא הונדערט און פֿערצן טויזנט נייע סאושעל ווארקערס דזשאבס וועט מען דארפן האבן די נעקסטע צוויי יאר ווייל מ'לייגט אריין אין אלע סקולס סאושעל ווארקערס מיט אלע. רבותי איך זאג ענק טעיק די אפערטוניטי. גייטס אין סקול, איך זעה זייער אסאך ארגענעזעישאנס וואס זיי ספאנסערן דעי זאכן, ענד מעיק איט יור ביזנעס טו געט יור סעלף א גוד דזשאב. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, דער טויבנפעלד לערנט זיך נישט אויס פון די מיסטעיקס פון נחמיה וועבערמאן, דעם סעפטעמבער דעם פופצעטן גייט זיך אנהייבן דזשורי סעלעקשאן פאר אים, ער פליעד נאט גילטי, ער גייט איבערווייזן אז ער איז נאט גילטי, אקעי, מיר'ן זעהן. פארלאגט זיך מסתמא אויפן סקווערע רעבינס מופת, סקווער רבי האט געזאגט דעמאלטס ביי בערגער מ'עט נישט זיצן, קיינער העט נישט גיין זיצן, איז געוויזן צעטלעך אין סקווער ווי יעדער שטייט, מ'זיצט נישט. איז ער א גרויסער טיפש ווייל מ'האט אים געוואלט געבן יעצט זייער א סוויטהארט דיל וואס אונז אלע האמיר געפלאצט, נאר וואס? ויחזק השם את לב פרעה. שוין. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת, פירט ענק אויף שבת נחמו ווי עס דארף צו זיין, דער אייבערשטער זאל נישט ווערן אין כעס אויף ענק חלילה. האב אויך געוואלט זאגן אז בהמה פלייש און אפילו עוף פלייש נארמאל שעכט מען דאך נישט אין די נײַן טעג, קען זיין אין אמעריקע מעג מען אלעס, איך האב געזען ס'איז דא דער עדווייזער איז דא געקומען אויף אמעריקע, ער האט געזען וואס א חורבן ס'איז, האט ער געשריבן, שרייבט ער אזוי וויאזוי אמעריקע זעהט אויס, זאגט ער עס פלעגט זיין א שפריכווארט אין די צייט אז דו הייסט מענדל מעג מען עסן פון דיין פענדל, ס'איז זיכער אז ס'איז כשר, עכ"פ איז ס'איז ביטער, עניוועי קען זיין מ'מעג אין אמעריקע יא שעכטן איך ווייס נישט איך קען מיך נישט אויס, לכבוד שבת לכבוד פורים איך ווייס און מ'מאכט סיומ'ס, ר' מאטעלע האט אן אייניקל, איינער זאגט מען האט אים געטראפן אין פלעטבוש זיי האבן דארטן געגרילט דיקע בהמה פלייש אינמיטן די ניין טעג, פרעגט מען וואס ס'איז זאגט ער איינער מאכט דא א סיום. דאס איז ר' מאטעלע'ס אייניקל די גרעסטע שמוץ קאסטנס וואס ס'איז דא, נאר שרול האגער האט א פראבלעם מיט מיין האטליין, ער איז אויך נעבעך אין גלות ביי זיך און ביי זיין משפחה, און ביי וויזשניץ, וויזשניץ האט אים פיינט, און ער האט זיך אריין געלאזט אין משוגענע דרכים, ער איז אין גלות אויכעט ביי דעם ווי הייסט ער דער שטערן מיט קלאר, עניוועי. איז למעשה זאלט איר וויסן מען דארף וואטשן אויף די פלייש און סזאל נישט זיין בעק אוטדעיטעד און מען זאל זען סזאל זיין פריש און אז דו וועסט עס עפענען און סוועט שטינקען זאלסטו עס צוריק טראגן זאלסט חלילה נישט ווערן קראנק כ'האב ווען געזאגט בכלל זומער דארף מען וואטשן אז סזנישט דא געהעריג קיין טרענספארטעישן צו די מאונטענס מיט געהעריגע טראקס ווי סדארף צו זיין ווען דו קויפסט עפעס אין סטאר און סדארף רעפרידזשערעישן זאלסטו עס עפענען אין סטאר א לעק געבן און דו זאלסט זען צו סאיז פריש שמעקן און לעקן. שוין איר זייטס אלע געזונט און האט א פרייליכן שבת נחמו, דער אייבערשטער זאל אונז שוין טרייסטן און אויסלייזן פון דעם גלות, יעדער פון זיין גלות און פון כלל ישראל'ס גלות, וועגן דעם שטייט נחמו נחמו צוויי מאל, און מען זאל שוין הערן קול פון משיח'ן במהרה בימינו אמן.